א גוטן ערב שבת קודש פרשת ויקהל פקודי. ס'איז אויכעט שבת החודש. כ'האב ענק געזאגט שוין אסאך מאל, טייגערס דאונט טשעינדזש דעיר ספאטס, אז ער ווערט געבוירן מיט א פרעקל אויף א פלאץ, עט ער שטארבן מיט דעם פרעקל, כאטשיג ווען ער איז געבוירן איז ער א קליינטשיקס און נאכדעם ווערט ער גרעסער גרעסער גרעסער אבער די ספאט טוישט זיך נישט. יעצט עטס געדענקטס א פרשה פון אויבערלענדער, ער איז אריינגעפארן אין די קעמפ, פון באבוב ביינאכט און ער איז שוין א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, ער טאר בכלל נישט גיין וואו ס'איז דא קינדער, און ער האט דארטן אטאקירט לויט ווי איך פארשטיי עטליכע בחורים, מ'האט געמאכט א שווייג, מ'האט עס אויסגעמעקט, זעהר קלוג געווען מען זאל זיך שלאגן, פי מורא'דיג, ער הייסט יואלי אובערלענדער, איז דער אובערלענדער איז געפארן יעצט אין א פליגער א יאר צוריק בערך, צו א דריי פערטל יאר צוריק, און מ'האט אים געזעצט לעבן א פרוי וואס איז געקומען מיט אן אלטע מאמע'ן אהיים פון ארץ ישראל אויף אמעריקע. שטעל דיר פאר און ער הייבט איר אן צו פאטשקען, קודם זי איז דריי מאל אזוי אלט ווי דו, זי קען שוין זיין דיין מאמע אדער דיין באבע, און נאכדעם זי האט אים געזאגט עטליכע מאל הער מיך אויף צו טאטשן איך בין נישט דא פאר סעקס איך בין דא צו באגלייטן מיין מאמע'ן אויף אמעריקע, בקיצור ס'האט נישט געהאלפן קיין מעשה, ס'מ'האט אים איינגעזעצט. געדענקסט די מעשה? יעצט, זיין משפט איז שוין געווען און ער האט געפליעד גילטי און יעצט אין דזשון גייט קומען די סענטענסינג און ס'דרויעט אים געס וואט? נישט צען שעה, נישט צען וואכן, נישט צען חדשים, נאר צען יאר! און איינוועגס מן השמים פירט זיך עס אז דאס וועט שוין זיין פאר באבובער קעמפ אויכעט. ווען ער איז קלוג נעמט ער מיט יחיאל בראנער, יחיאל בראנער און ער גייט אויכעט צו אוהל. און ער וועט נעמען א סייקייטריסט און ער וועט ווייזן אז ער נעמט פילן, און נאכדעם וועט ער זאגן אז אנטשולדיגט, פייזער מאכט נישט גענוג שטארקע מעדיקעישאן. נאר די גאווערמענט האט זיך שוין דאס אויך אויסגעלערנט, אונז האמיר זיי געזאגט, איף דעי קאם וויט דיס נאנסענס דען יו יור גאנא לוז יור האול לאו סיסטעם. יעדער משוגענער וועט קומען מיט אזא זאך. אז ס'ארבעט נישט האסטו צוויי זאכן, אדער אזוי ווי אין ארץ ישראל מ'שניידט עס דיר אראפ, אז איך זאג מ'שניידט עס אפ מיין איך נישט מ'שניידט עס ממש אראפ, ניין, ווייל טאמער נישט וועט ער דאך ווערן א מיידל, וועט ער דאך גיין זינדיגן מיט זכרים. ניין ניין ניין ניין, מען געט אזאלעכע נידלס וואס נאך א יאר צייט, מען געט יעדע כ'מיין דריי חדשים געט מען א נידל, נאך א יאר צייט איז עס אזוי ווי טויט פלייש וואס ס'הענגט אים נאך, אדער דו גייסט אין דזשעיל, ביסטו ארויס פון די סייט פון מענטשן, סאו איטס די סעים, אונז מיר האבן די זעלבע חזירים נאכאמאל און נאכאמאל, ניינציג פראצענט פון די מענטשן האבן זיך אפגעלאזט, אזוי זאגט רש"י דארטן ווען ס'איז געווען דער מבול, נאכדעם ווען ס'איז געווען דער מבול האט האבן זיך אפגעלאזט די אלע גוים אפילו פון זנות, מען האט מורא געהאט פארן אייבערשטן, מען האט געזען דער אייבערשטער באשטראפט פאר דעם, וועגן דעם וואס איז געווען די פרשה אז מען האט געמאכט דעמאלט זנות מיט דינה, איז עס געווען א מורא'דיגע זאך, פארוואס? ווייל מען האט זיך דאך אפגעלאזט שוין, ליסן, דאס איז שוין נישט קיין וועג צו גיין, דעם אבר האט דער אייבערשטער באשאפן נאר לקיום המין, אז מען זאל האבן א ווייב און האבן מיט איר קינדער, און מיטן ווייב על פי הלכה מעגסטו טון דיינע סעקשועל דיזייערס, ס'אפשר נישט קדושים תהיו, אבער ס'איז נישט געפערליך, וואס מ'מעג מעג מען, אדער בעסער געזאגט ווי רבי יונתן שטייף זכר צדיק לברכה האט געזאגט וואס מ'מעג מוז מען, און דעטס וואט איטס מעיד פאר, און ס'איז נישט געמאכט אז מ'זאל טוהן די אלע עבירות וואס מ'טוט היינט טאג. יעצט, ס'איז געווען די לעצטע פאר וואכן געווען איינער וואס האט געסטראשעט אסאך אידישע פלעצער, שולן, צו JCC, Jewish Community Centers, אז ס'איז דא א באמבע, מ'האט יעצט געטראפן אז דאס טוט איינער דא אין אשקלון, און ער האט. זייער העווי סאפיסטיקעיטעד מאשינערי, און ווען מ'האט אריינגעבראכן צו אים האט ער געוואלט פון די פאליס לעידי צוגנב'נען איר גאן, קען זיין ער האט זיך געוואלט אפילו שיסן. מ'איז אויך געוואויר געווארן אז די זעלבע זאך וואס איז געשען אין לונדון אז מ'האט איבערגעפארן מענטשן, אין, כ'וויל גראדע זאגן אט די זעלבע האט מען געוואלט מאכן אין אנטווערפן אויכעט יעצט, נאר מ'האט זיך געכאפט. כ'האלט ס'גייט דאך מיט שפיאנאזש און מ'באצאלט געלט. פאר סעקיוריטי, איך וויל נאר סתם אזוי זאגן פארן עולם, איך געב א גרויסן שכוח, א יונגערמאן קאלט מיך אריין, אפשר ווייסטו נישט אז אין ארץ ישראל איז אפילו אין ירושלים נישט סעיף ווייל מען פארט אראפ מענטשן אינמיטן פארן, קען מען זיי אראפפארן, איך בעט דיך דאך זאלסט וואטשן ווי דו גייסט אפילו אין ירושלים, איך האב באמת הנאה דער יונגערמאן געבט מיר אסאך סופארט, ווייל עט ליסט סאמבאדי איז לוקינג עפטער מי, איך האב דאך געמיינט אז יעדער וויל מיך הרג'נען. ניין, דער'ס סטיל פיפל אר לוקינג עפטער מי, א גרויסן ישר כח, תזכה למצוות, דער אייבערשטער זאל דיך בענטשן מיט אלעם גוט, יעצט איך וויל אויך זאגן אז ס'איז דא אזא זאך אז מענטשן קויפן יעצט אלע מינע שווערע מינע, דא אין לאנד הייסט עס חומרי ניקוי, ביי אונז הייסט עס די אלע קלינינג מאטעריאלס, קעמיקאלס מיט אלעם, איז ביז יעצט איז שוין דא זיבן קינדער וואס האבן דאס געטרינקען, פארוואס? ווייל. מען קויפט אביסל, מען לאט א, מען לייגט אוועק, מען שערט צוויי דריי פרויען קויפן, און מען לייגט עס אריין אין סאודע באטעלס, פלעסטיק, און די סוף די קינדער ווייסן נישט און זיי טרינקען עס, יעצט איז דא יעצט איין קינד וואס איז פצוע בינוני, לאמיר האפן ער'ט האבן א רפואה שלימה בקרוב, כ'וויל ענק זאגן רבותי לערנטס ענק אויס, די אלע חומרות וואס עטס האטס צוגעלייגט דאס איז סתם א דזשאוק. דער אמת איז א פרוי האלט זיך קלין, וועגן דעם האט דער אייבערשטער געגעבן הלכות נדות פאר א פרוי, ווען ער געט עס פאר א מאן וואלט ער זיך קיינמאל נישט געקענט אפווישן געהעריג אפילו, א פרוי איז א איידלע זאך, זי איז באשאפן געווארן פון פלייש נישט פון ערד, איז במילא קען זי זיך האלטן זייער קלין, און ממילא קומט די פסח מיינט זי די הויז דארף אויך אזוי זיין, חמץ איז טאקע אסור במשהו אבער עס מוז טאקע זיין א משהו, א איד איז געקומען צו ר' חיים בריסקער און ער האט זיך ער האט אים אנגעהויבן צו זאגן אז ער האט מורא ער איז נכשל געווארן, זאגט ער ר' איד א משהו האט אויך א שיעור, מען נעמט ליים מען גיסט עס אראפ אין די סינק, מען ברענט אויס דארטן, און ס'איז ס'איז נאכדעם מאכט עס די פייפס שוואך, נאכדעם הייבט אן אינמיטן פסח צו טראפן דערפון, ס'טוט מאכן אוט אוו שעיפ די פלעסטיק פייפס, רבותי נישט דאס האט דער אייבערשטער געמיינט ווען ער האט געגעבן די תורה, ער האט געמיינט אז כל. מה שאין הכלב יכול לחפש אחריו איז כמבוער יעצט דא די פראבלעם אז ס'איז הייס וואסער און ס'קומט ארויף הייס וואסער און אסאך מאל די דרעינס דארף מען קוקן צו ווען זענען קאנעקטעד די מילכיגע מיט די פליישיגע אונז האמיר דאך אסאך סינקס און אפאר אויך דארף מען וויסן וועלכע ס'איז די לאועסט פוינט. און אסאך מאל קומט ארויף די זייף פונעם מילכיגע סינק אין די פליישיגע סינק, די אלע זאכן איז בשר בחלב אויכעט א פראבלעם, אבער פסח איז דאך אסאך הארבער, איז דארף מען וויסן, מען לאט עס רוען אזוי ווי די תורה זאגט אז ס'מוז רוען דארטן פֿיר און צוואַנציק שעה, מען לייגט נישט אריין קיין הייס וואסער, און נאכדעם וואס געשעהט איז אז דו כשר'סט עס מיט א כלי ראשון, דו לייגסט נאך צו דעם שטיין, די שטיין לייגסט אריין אבער אינעם טאפ אדער דו לייגסט. עס ארויף אויף די סינק און נאכדעם איז עס כשר ווייל סקומט קיינמאל נישט צו הייסערער וואסער פון דעם איז במילא כבולעו כך פולטו נאכדעם גיסט מען ארויף קאלט וואסער שנעל און ס'וואשט עס אפ. צו ווערן משוגע פאר פסח דאס איז זייער נישט קיין גוטע זאך מען דארף זייער וואטשן וואס מען טוט. איך וויל געבן פאר די פרויען אביסל חיזוק, ס'איז דא שיחות הר"ן פון ר' נחמן, רב נתן פון ברסלב, וואס ער באשרייבט וואס ר' נחמן האט געזאגט, זאגט ער אזוי, רעדט דא וועגן חומרות יתירות אין פסח, האט ער בכלל נישט מסכים געווען, דער גרויסער הייליגער רבי נחמן האט נישט מסכים געווען אויף די אלע חומרות, לדקדק יותר מדי, מען זאל חלילה מדקדק זיין מער וויפיל מען דארף, ונכנסים במרה שחורות גדולות, זאגט ער אזוי, ס'מבואר אין ליקוטי תנינא, דאס איז אין רבי נחמנ'ס ספר, אין ליקוטי מוהר"ן אין תנינא אין צווייטן חלק, אז דער הייליגער רבי נחמן האט. מזהיר געווען זייער שטארק מען זאל קיינמאל נישט מחמיר זיין חומרות יתירות בשום פנים ואופן כי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו דער אייבערשטער קומט נישט מיט בטרוניא מיט א בייטש אויף די מענטשן ולא ניתנה התורה למלאכי השרת דער אייבערשטער וויל זען אונזער תורה ווי אונז האלט מען נישט ווי די מלאכי השרת. ביי די מלאכי השרת איז אלעס פערפעקט. יעצט, ר' נחמן זאגט אויך דארטן אז ס'איז ראוי א יעדער מענטש זאל זיך אויסוועלן א מצוה וואס אויף דעם איז ער זיך מוסר נפש און ער איז שטארק מדקדק און ער האלט די מצוה מיט אלע חומרות מיט די אלע דקדוקים אזוי ווי מען זעט אין די גמרא געפרעגט תנאים די אמוראים אביך און דיין טאטע במאי זהיר טפי מיט וואס האט ער זיך געווען זייער זהיר אבער זאגט ער פון דעסטוועגן דאך מען זאל נישט אריינגיין אין חומרות פון שיגעון און שטות און מרה שחורה איר הערט? דאס וואס אונז טוהן מיר מיט די מיט די בליטש און מיט די עקענאמיקע דאס איז חומרות פון שיגעון שטות און מרה שחורה רק ידקדק בה זאל מען מדקדק זיין בלי שיגעון בכל החומרות זאגט ער כאטשיג איך זאג מען זאל זיך אויסוועלן א מצוה וואס דאס זאל מען זיך אויף פאר דעם מוסר נפש זיין איז זאגט ער אז אפילו דאס וואס מען האט זיך אויסגעוועלט איין מצוה זאל מען אויכעט וואטשן מען זאל נישט גיין צו ווייט ס'זאל נישט אריינקומען שיגעון שטות און מרה שחורה. זאגט ער והלוואי שנזכה לקיים את כל מצוות התורה כפשוטן ממש בלי שום חומרות. יעצט זאגט ר' נתן נאך פון ר' נחמן בשאר כל המצוות נישט דאס וואס ער האט פאר זיך אויסגעוועלט אז מיט דעם דאס הייסט אזוי ווי אן עולם הבא מסכתא צו אן עולם הבא מצוה בשאר כל המצוות אין צריכין להחמיר כלל. דער חזון איש שרייט דאך דאס. ער זאגט אזוי, ביי מקוואות איז מען מורא'דיג מחמיר אפילו פאר א שיטה יחידאה, שרייט ער, איך פארשטיי נישט, זאגט ער, אין דיני חלב און טריפות, וואס חלב איז דאך אויכעט איסורי כריתות, טרעפט מען איין שיטה אין די ראשונים און מען פארלאזט זיך אויף דעם. און מ'איז אלעס מייקל. איז וואס ווערט ביי די מקווה אזא גרויסע פראבלעם? יעצט דער אמת איז, ער איז גערעכט דער חזון איש, ווייל איך קום אן צו אסאך מקוואות וואס ווען איך זאל דארפן טאקע מחמיר זיין אויף אלע שיטות און ברוך השם האמיר געלערנט אסאך און מען קען די שיטות, וואלט מען כמעט נישט געטראפן קיין כשר'ע מקווה, און בפרט נאכדעם וואס מען האט שוין גענוצט וואס זאל איך גיין מחמיר זיין? אוודאי ווען מען בויעט לכתחילה קען מען דאך מאכן מיט אלע חומרות פארן זעלבן געלט, אבער דאס זאל מען זייער אובאכט געבן ס'זאל נישט ארויסגיין פון די גלייזן. יעצט זאגט ווייטער ר' נתן אין די שיחות הר"ן, וגם, בענין א חומרישע סיירת בפסח, הערט ווערטער, איך זאג ענק נאך, נע, און באלד וועט מען נאכשרייען אין די גאס, אה, נא נא נא נא, שרייטס נישט נאך, רבי נחמן זאגט, אזוי זאגט רבי נתן, אז רבי נחמן האט געזאגט אז די חומרות יתירות אין פסח לא היה מסכים כלל, ער האט נישט מסכים געווען דערצו, על המרבים לדקדק יותר מדי, ונכנסים במרה שחורה גדולה. והאריך בשיחה זו, ער האט אסאך גערעדט פון די שיחה, און ער האט דערציילט אז ס'איז געווען איינע פון די ברסלב'ער חסידים האבן געפרעגט דעם הייליגן ר' נחמנ'ן א שאלה וועגן עפעס א חומרא אין פסח וויאזוי ער זאל זיך נוהג זיין, האט ער אנגעהויבן צו לאכן פון אים, איך זאג דיר דאך אז מען דארף נישט די אלע חומרות, איך געדענק ביים וויזשניצער רבי'ן ביים ישועות משה איז געקומען א איד ער האט א פראבלעם מיט א מעמיד דמעמיד פון חזון איש ביי די סוכה, זאגט ער ר' איד פארן חזון איש איז אויך געווען אידן און. און זיי האבן אויך נישט געוואוסט פון דעם מעמיד דמעמיד. איר ווילט לעבן ווי א נארמאלער מענטש, איר קענט עס נאכקומען די חומרא, קומט עס נאך, און אז נישט, טוט וואס אלע אידן טוען. און ר' נחמן האט אנגעהויבן מאכן ליצי ליצנות פון דעם איד וואס האט אים געפרעגט די שאלה פון די חומרות, און ער האט אסאך גערעדט אז מען זאל נישט זוכן קיין חומרות יתירות ווייל געווענטליך קומט דער בעל דבר צו מאכן די מענטשן דיפרעסט, ער לייגט אים ארויף נאך חומרות און נאך חומרות און נאך חומרות, ביז ס'קומט צו צו שיגעון און בלבולים, און ר' נחמן זאגט אז ער אליינס איז געווען אמאל פארזינקען אין נאך חומרות און נאך חומרות און נאך חומרות, און ער האט שוין נישט געקענט אויסהאלטן, ער האט אראפגעלאזט אלע זאכן און ער איז געווארן א וואוילער איד אן די אלע חומרות. דערציילט ער אז ער האט אלץ געטראכט אז אפשר די קוואל האט אין זיך ברעקלעך. אמאל פלעגט מען שעפן פון די ברינען, ממילא אז ס'האט אין א משהו ברעקלעך איז דאך טויג דאך נישט, ווייל מען פלעגט גיין דארטן כאפן פיש און מען פלעגט דארטן אריין לייגן ברעקלעך אין די פיש, שוין, האט זיך מיישב געווען ער גייט אנגרייטן וואסער אויף גאנץ פסח, אזוי ווי אסאך מענטשן זיך נוהג, ביי מיין זיידן דעם רמש האט מען געקאכט אלעס, זיין עסן אויך האט אלעס געמוזט זיין פאר פסח ווייל דעמאלס ווערט עס בטל, אזוי ווי אלע איסורים נאכן זמן איסור ווערט שוין נישט בטל. בקיצור, נאכדעם האט ער געזעהן אז דאס טויג אויך נישט, פארוואס? ווייל מ'קען נישט אפהיטן פון ערב פסח ביז סוף פסח אפילו דאס וואסער אין שטוב. בקיצור האט זיך מיישב געווען ער וועט גיין דארטן וואו ס'איז דא א מעיין הנובעי וואו ס'פליסט ארויס וואסער פון די בערג און דארטן וועט ער נעמען וואסער יעדעס מאל ער וועט ברויכן וואסער. דער פראבלעם איז אדער געווען אז ער האט נישט געטראפן אזא מין בארג און אזא מין קוואל וואס ס'פליסט, און נאכדעם האט ער זיך מיישב געווען אין ר' נחמן, דאס גייט מיר אריין יעצט אינעם מח פונעם הייליגן ר' נחמן, אז ער האט נישט געזען א קיין שום תנא אדער אמורא זאל זיך באזעצן פסח ביים ים, ביי ביי אזא קוואל ווי ס'רינט וואסער. בקיצור, איז הגם ער האט קודם געהאט אפגעמאכט זיין מיינד. אז אז ער גייט גיין זוכן א פלאץ ווי ס'איז דא אזא מעיין, אבער ער האט געזעהן אז ס'ברענגט אים אריין אין חומרות מיט די מרה שחורה און דקדוקים יתירים, ביז ער האט געמוזט אויפהערן די אלע זאכן, איך גיי אן דרך המלך וואס דער אייבישטער האט אונז געגעבן. און ער האט אסאך גערעדט דעמאלטס ביי די שיחה אז די עיקר עבודה באמת איז תמימות און פשטות, מ'זאל אסאך לערנען און דאווענען און מעשים טובים, און ביי פסח זאל מען בעטן דעם אייבישטן, הייליגער באשעפער זיי מיך מציל פון א חמץ אום פסח. דאס אלעס. און מען זאל גיין אויפן וועג ווי די אויסגעטרעטענע צדיקים זענען געגאנגען, אדער ווי די עלטערן זענען געגאנגען, און לא ניתנה תורה למלאכי השרת, און ער זאגט וועגן דעם האט מען אויך אויפגעהערט דעם חכמת הדקדוק, קיינער קען היינט נישט קיין דקדוק, עטס געדענקטס א דקדוק רשי האט דער רבי גראד אויסגעלאזט ווייל ער האט אויך נישט געקענט. זאגט ער ווייל דקדוק דארף מען נישט דאס האבן. מיט אנדערע ווערטער, ווען מען זאגט ברוך אתה צו בריך אתה, יעדער לויט זיין מסורת, האט עס אנדערש געזאגט. וועל איך זאגן אז איינער דאווענט נישט גוט, איינער דאווענט יא גוט? ניין, יעדער גייט אויף זיינע מסורות. זאגט דער הייליגער רבי נחמן, אזוי זאגט רבי נתן, אז דקדוק דארף מען אויף זיך מדקדק זיין, צו מען לערנט, צו מען דאווענט, צו מען טוט מצוות און מעשים טובים, אבער מען זאל נישט מדקדק זיין אויף זיך מער וויפיל מען ברויך און צו זוכן חומרות. און ער האט איבערגע'חזר'ט נאכאמאל שאין שום דבר שיהיה חיוב בדווקא ואם לאו, ס'מוז זיין דווקא אזוי און טאמער נישט נישט, נאר טאמער קען ער קען ער, און אויב ער קען נישט איז אונס רחמנא פטריה. איך זאג ענק נאך דאס וואס ס'שטייט אין ליקוטי מוהר"ן. יעצט מען האט געזאגט פאר הרב ר' נחמן אז ס'דא עפעס אן אלמן א חסיד זיינער מען האט אים געזאגט אז ער איז מדקדק אזויפיל חומרות פאר פסח קען זיין וועגן דעם איז ער געווארן אן אלמן אויך דאס זאג איך שוין ער האט צופיל געפייניגט די ווייב איז ער געווארן אן אלמן בקיצור און הרב נחמן האט אנגעהויבן צו לאכן האט ער געזאגט ווייסט פרעה איז אויך געווען אן אלמן ווייל ס'שטייט. אחד מהם לא נותר, עס איז נישט געבליבן קיינער פון די מצריים, עס איז געבליבן אן אלמן, איז למעשה זאגט ר' נתן כ'האב פארשטאנען פון די הייליגן שיחות פון ר' נחמנ'ן, אחד מהם לא נותר איז די ראשי תיבות אלמן, און דאס ליגט אין דעם גרויסע סודות, אבער וואס ר' נתן גיבט איבער פון ר' נחמן, מ'דארף וואטשן וואס מ'דארף צו טון, און דאונט גאו אווער די לימיט. יעצט איך וויל זאגן דאס מיינט נישט אז דו קענסט עסן אין וועלכן רעסטוראנט דו ווילסט צו צו מען פארט ארויס אין די האטעלן, דארט איז עכט דא חמץ אום פסח, און דאס מיינט נישט אז דו זאלסט אריינברענגען אין שטוב אלע כשרים, דער כלל איז א פסח איין ענין אכילה, פסח טאר מען גארנישט עסן, וואס דו דארפסט מוזטו עסן, אבער דאס איז נישט דער פשט אז מען זאל נישט מרבה זיין מיט דיוקים, פארשטייסט? ס'איז דא ווען דאס איז יסודות ווען דאס איז די אלף בית דאס איז כשרות און מ'דארף זיך היטן פסח, און ס'איז דא די אלע פרומע זאכן וואס דער בעל דבר ברענגט דיר אריין אין געדאנק וואס דו וואלסט געדארפט טון וכדומה און דאס ברענגט אריין צו עצבות און צו מרה שחורה. סאו וויל איך זאגן די פרויען, נעמטס נישט אזאלכע קלינינג מאטעריעל וואס א קינד קען געשעדיגט ווערן, מאכט זיכער עטס לייגטס עס אוועק, און אזוי ווי איך פלעג אלץ זאגן, ביי מיר אין שטוב איז אויך געווען אזוי, זי פלעגט אייביג וועלן די חומרא אום פסח און דאס און דאס האט מורא, האב איך איר געזאגט אזוי, לערן דיך אויס, איך האב א דיקן גראבן גארטל, איך האב אפילו א ווייסן אויך, כ'האב צוויי, כ'האב א שווארצן א ווייסן, וועלעכע דו ווילסט וועל איך אנטון, און כ'וועל זאגן זיבן און א האלב מאל כל חמירא. נישט איין מאל, נישט צוויי מאל, נישט דריי מאל, נישט פיר מאל, נישט פינף מאל, נישט זעקס מאל, נישט זיבן מאל, נאר זיבן און א האלב מאל. כ'וועל עס אפילו טרענסלעיטן אויף אידיש אויכעט, אלע חמץ און אלע זויערטייג וואס איך האב אין מיין רשות, און געס וואט? כ'וועל עס זאגן אויף ענגליש אויכעט. אבער לערן דיך אויס, האסט געטון וויפיל דו האסט געקענט און ס'איז פסח לה'. דאס איבריגע העלפט צו דער אייבערשטער. דאס וויל איך זאגן פאר די פרויען, דאונט לוז יור סעלף, דאונט גאו אווער באורד. מיין מאמע עליה השלום וואס יעצט אוועק, פלעגט מאכן אייגענע פעטעיטע סטארטש אויף פסח אויך. ס'איז געקומען אבער צום פסח ביינאכט איז זי געדרימלט, זי האט עס נישט ענדזשויט. ווען איך בין געווארן עלטער האב איך איר געזאגט מאמע איין זאך, אדער עסטו קויפן פעטעיטע סטארטש און פירן א שיינעם פסח און דאס מיטלעבן מיט אונז, אדער יעדע זאך וואס מ'מאכט פון פעטעיטע סטארטש וועל איך נישט נעמען אין מויל גאנץ פסח. האט זי געזאגט דו ביסט גערעכט. זי האט אנגעהויבן צו קויפן פאטעיטא סטארטש פון די התאחדות הרבנים, ביי די וועי איך וויל ענק זאגן דאס, ווען איך בין געווען א יונגל פלעגט מען דאס פאקן ביי ס'איז געווען א גראסערי סטאר דארטן ביי לעפקאוויטש, לעפקאוויטש, ראסקא און עלי פלעגט מען דאס פאקן דארט אונטן, און איצעלע פומפע האט געגעבן די זיגלעך, און אונז פלעגן מיר עסן חמץ בשעת מען האט עס געפאקט, די צוקער מיט די פאטעיטא סטארטש, אבער דער אמת איז גארנישט איז נישט בעסער, איז במילא אז דו ווילסט לעבן ווי א מענטש לעב ווי א מענטש, עס הייבט זיך נישט אן ביי די פאטעיטא סטארטש, די פלייש איז אויך נישט כשר'ער. איז למעשה האט זי מיר דעמאלטס, איך געדענק נאך, כ'בין געווען א יונגל, איך בין נאך נישט געווען, וועם האסטו אן פאר די בר מצוה? האט זי מיר זייער שטארק באדאנקט און זאגט, זעהסט דו האסט א גראדן שכל, מ'הייבט אן א גאנצע צוויי טאג פריער, מ'רייבט די פאטעיטאס און ס'זאל מאכן סטארטש, העי וואטס די ביג דיעל? ס'קומט דאך א סדר, מען דארף זיין אינדערהיים, מען דארף זאגן שירות ותשבחות פארן באשעפער וואס ער האט אונז מציל געווען, און די גאנצע זאך פון פסח וואס אונז טוהן מיר איבערחזר'ן א זאך וואס איז געשען צוויי טויזנט יאר צוריק, איז וועגן דעם, ווייל היינט געשעהט עס אויכעט, נאר ס'איז נישט דא אזא התגלות אלוקות, דו גייסט אין די גאס, א קאר פארט דיך נישט איבער, די טויזנטער זאכן וואס איז געשעהן פאר מענטש, אמאל זעהט ער עס און אמאל זעהט ער עס אפילו נישט. און דאס איז דער פסח אריינצובאקן אין הארץ אז ס'איז דא א באשעפער וואס ער איז משגיח אויף די וועלט, אזוי ווי די רמב"ן אין לטטפות בין עיניך, איך האף נאך צו רעדן דערפון באריכות, באט דאונט געט קעריד עוועי מיט שטותים און מיט חומרות, איטס נאט ווארט איט. אזוי ווי די גמרא זאגט, מען טוט עד מקום שידו מגעת, נישט עד מקום שידו משוגעת, נאר עד מקום שידו מגעת, און דאס איבעריגע ביסטו פטור. און די עבודה איז פארן אייבערשטן אזוי חשוב, ס'איז בידוע פון בארדיטשובער רב, אז תשר"ק דאס איז תקיעה שברים תרועה תקיעה, דאס איז קראצן מיט רייבן, דאס איז ביים אייבערשטן אזוי חשוב ווי זיין הייליגער שופר וואס ער האט אונז געהייסן בלאזן אין תשרי, סאו פרויען, דו וואט יו העוו טו, באט דאונט אווערדו איט. איך לייג צו אן עמערדזשענסי וואס איז יעצט אריינגעקומען. ס'אזוי, עטס עטס הערן ווי איך רעד אז מ'גרייט זיך דא צו צו א מלחמה קעגן סיריע, קעגן לבנון. און אויכעט אמעריקע מיט מדינת ישראל קעגן איראן. איז יעצט האב איך באקומען צוויי זייער וויכטיגע אינפארמאציע, איינס איז שטייט אין צייטונג קלאר ארויס אז מען טוט עוועקיועיטן א האלב מיליאן מענטשן וואס וואוינען ביי די גרעניצן ווייל מען ווייסט נישט וואס ס'גייט זיין, יעצט ווייס איך אנדער די טעיבל אינפארמעישן און זיי האבן מיר געזאגט אפילו וואו אז מען האט צוגעגרייט קבר אחים, טאמער ס'וועלן פאלן דא שווערע ערנסטע באמבעס, און מ'וועט פארגאזן אסאך מענטשן, וועט מען נישט יעדן לייגן עקסטערע, מ'וועט לייגן אין קבר אחים יעדן אינאיינעם, און מ'וועט זיי באגראבן. ס'איז מורא'דיג אנגעצויגן דא דער מצב. יעצט כ'האב ענק אויך געוואלט זאגן, ס'איז א מורא'דיג אינטערעסאנטע זאך, אף על פי שחטא ישראל הוא, אזוי זאגט די גמרא, ס'איז מורא'דיג, איך וויל אייך עפעס זאגן, לאמיר אהער נעמען בן גוריון, ער האט געפרעסן חזיר, ער האט אריינגעברענגט אין ארץ ישראל חזיר, מ'טאר אפילו נישט מגדל זיין א בהמה דקה אין ארץ ישראל, ער האט געזאגט איך וויל פרעסן חזיר, ער איז געווען אן אפיקורס, א כופר באלוקי, ס'איז נישט דא משיג צו זיין וואס ווי ווייט דער מענטש איז געווען פארפארן. פון דעסטוועגן דאך ווען דער חזון איש האט זיך געוואלט טרעפן מיט אים איז עס ביי עם געווען א כבוד. ער האט געזאגט מיר איז א גרויסער כבוד אז איך וועל זיך טרעפן מיטן גדול הדור בתורה. יעצט אויב דו ביסט אן אפיקורס און דו גלייבסט אין גארנישט, וואס איז די גאנצע תורה דיך מחייב אדער נישט מחייב? פארוואס הייסט דער חזון איש א גדול הדור? וואס איז זיין גדלות? כ'מיין, ביסט דאך אן אפיקורס אז. אלעס וואס חלילה שטייט אין די תורה איז דאך נישט פונעם אייבערשטן חס ושלום, די תירוץ איז אין די נקודה פנימית וואס ווערט אנגערופן די יחידה שבנפש, איז א איד קען מען נישט אפרייסן אים פונעם שורש, און די זעלבע דא אויך, איך בין געווען, כ'וויל נישט זאגן וואו, איך ווייס נישט צו איך מעג זאגן, כ'בין געווען אין א מיליטערישע באזע צו פארעכטן א מקווה, איז זיי האבן געוואלט איך זאל דווקא יעצט קומען, פרעג איך וואס ברענט, זאגן זיי זיי ווילן האבן כאטש א כשר'ע מקווה, זיי גלייבן אויכעט, זיי זענען חיילים, כ'ווייס נישט צו זיי האלטן שבת צו נישט, זיי גלייבן אבער אין מסורות. ס'קומט צו גיין אין מקווה, ווילן זיי זייערע ווייבער זאלן גיין אין מקווה. און טאמער דארף מען האבן א כשר'ע מקווה, זענען זיי גרייט צו רופן א מענטש, זיי ווילן באצאלן, זיי ווילן באצאלן פאר די ארבעט, זיי ווילן באצאלן מיט ארבייטער, זיי האבן דא ארבייטער. ס'איז זייער אינטערעסאנט וויאזוי א אידישע נשמה קענסטו נישט רוקן פון פלאץ. ס'איז אנבעליוועבל. עניוועי, יעצט כאפ איך פארוואס זיי האבן מיך גערופן עמורדזשעסי מען מוז שוין קומען, כ'האב געמוזט איבערארבעטן מיין גאנצע סקעדזשועל אנדערש ווייל כ'האב געהאט אין סקעדזשועלס אנדערע מקוואות ווייל מיט דעם אלעמען איז אף על פי שחטא ישראל למעשה אבער דא זעהט זיך אויס אז ס'איז ערנסט דער מצב ווייל כ'האב באקומען אינסייד אינפארמעישן דא אז אה ס'איז רבותי לאכטס ענק אויס ס'איז גארנישט גייטס ווייטער שטופטס אין זכרים און אין נקבות טוטס ווייטער אלע איסורי כריתות ס'איז גארנישט. אה, דער אייבערשטער? אה, ער לאזט דאך אלעס טון. אזוי האט מען דאך אונז אויסגעלערנט אין חדר. פארקערט, דער רבי אליין איז געווען דער גרעסטער חזיר, ער האט געוויזן דעם וועג וויאזוי מען טוט עס. רבותי, איך וויל ענק זאגן, דער מצב איז א סך מער ערנסטער ווי עטץ מיינטס, ווייל די אראבער האבן שווערע טויזנטער מיסלס ארום ארץ ישראל געלייגט די אלע יארן, אונטערערדיש און אויף דער ערד. און דער איירן דאום קען נישט אפהאלטן אלע מיסלס, ס'וועט זיין הריגות און דער אייבערשטער זאל האלטן די רעכטע האנט. יעצט וועט איינער פרעגן פארוואס לויף איך נישט אהיים אויף אמעריקע, קודם וויל איך ענק זאגן איך האב געהאט אמאל א נס אז די מקווה האט מיך געראטעוועט, מ'האט איך האב געמאכט א מקווה, אין ווענעזועלע סאוט אמעריקע, און דארטן ווי מיסטער שאוועז איז געווען דער פרעזידענט. און ארץ ישראל ס'איז געגאנגען אויף סיריע האט מען באפאלן די שיל און איך האב מיך באהאלט אין די מקווה איך האב געהאט דעמאלטס אויסגעטריקנט דעם בור פון מי גשמים צו מאכן נייע מי גשמים צו אריין לייגן נייע האב איך מיך באהאלטן און די טעראריסטן זענען אדורך געגאנגען אויבן די גאנצע צייט זיי האבן נישט געכאפט אפילו אז איך בין דארט אינעווענדיג באהאלטן ווען נישט וואלטן זיי געמאכט פון מיר האק פלייש. דעם נעקסטן טאג האט מען מיך גענומען זוכן, איך האב נישט געוואוסט אז ס'איז שוין נישט די טעראריסטן, געקומען דער רב ר' כהן, הרב ראזענבערג, תוכל לצאת אם אתה פה, קענסט ארויסגיין אויב דו ביסט דא, האב איך געעפענט, געקלאפט זאל מען עפענען דעם אוצר, דעם בור, די מכסה, דעם צודעק, ס'איז זייער אינטערעסאנט געווען. עס האט מיר געראטעוועט דאס לעבן. עס האט מיר דערציילט א איד אז אין בודאפעסט איז דא די באקאנטע מקווה וואס מען האט איבערגעבויעט, נישט די נייע וואס מען האט געבויעט, די נייע האט מען געבויעט אויפן פלאץ פון די אלטע, אבער עס איז געווען דארט א אלטע מקווה, האט מיר דערציילט א איד אז ער געדענקט אין לאגער דארט געווען באהאלטן צענליגע אידן, זיי געווען באהאלטן אין די מקווה, מען האט ארויסגענומען דאס וואסער און זיי געווען באהאלטן צוגעדעקט, מען האט נישט געוואוסט אפילו אז עס איז דא דארט נאך מענטשן. יעצט טאמער דארף עפעס געשען, עס וועט זיך עניוועי געשען, צו איך בין אין אמעריקע, צו איך בין אין ארץ ישראל, איז למעשה העט מען כאטש איינשפארן די שפעזן די עיר פעיר וואס ס'קאסט צו ברענגען אויף ארץ ישראל א באדי ווייל איך בין שוין דא, און די צווייטע זאך איז אז ס'עט נישט זיין קיין לאו פונעם זוהר הקדוש ולא תטמאו את ארצי וואס אונזער הייליגע רבי ברענגט צו איז ממילא קודם בין איך דא, און איך האף אין זכות פון די מקווה'ס עט זיין א שנעלע און א גרינגע מלחמה און ס'עט קיינער נישט דארפן פאלן מ'זאגט א כפרה. א מקווה נישט נאר ס'מטהר א פרוי, איז אויך מטהר א גאנצע געגענט איז עס מטהר א שטאט איז עס מטהר אזוי ברענגט די רבי און סאטמארע תלמידים האבן ארויסגעגעבן אין כולל אמאל אזא גאנצע קונטרס פון אלעם וואס די רבי האלט אין מקווה'ס איז דא שיינע ווערטער דארט פונעם רעבן איז איינס איז א בראך איז אז א מקווה וואס א איד דארף עס מטהר זיין די מקווה איז דאך געמאכט צו מטהר זיין אידן די רבי האט געמיינט צו זאגן די רבנים וואס זיי מאכן אלע קולות און נאך א זאך זאגט דארט די רבי אז א מקווה איז א שמירה אויף די גאנצע שטאט. שוין, לאמיר האפן אז ס'וועט זיין אלעס גוט, אבער רבותי, כאפטס א תהילימ'ל, לאזטס א טרער פאר'ן אייבערשטן, ווייל דא אין ארץ ישראל זענען אונזערע ברידער, נישט די פרייע, אונז האמיר דא פרומע אויך, עטס ווייסט ס'איז דא אזעלכע ריזיגע שטעט קיין עין הרע, בית שמש, בית שמש וואקסט היינט איבער בארא פארק מיט ווילימסבורג אינאיינעם, מען רעדט פון ערליכע שומרי שומרי תורה ומצוות, שומרי תורה ומצוות אידן, און נאכדעם איז דא נאך אסאך אנדערע שטעט, ס'איז דא. הריגה ביתר, ביתר. איך וויל ענק זאגן א מורא'דיגע זאך, ווען איך בין דא געווען א האלב יאר צוריק ביז יעצט דערקען איך נישט גאנץ בית שמש, איך דערקען עס נישט. מען בויעט יעצט אליינס דריי און א האלב טויזנט דירות בהעלם אחת מיט איין שוואונג בויעט מען עס, מען זעט ס'קומען ל. מאשינעס עס וואקסן די בנינים אזוי ווי די שוועמל נאך א רעגן. אונז אלץ אידישע קינדער, וויפיל קלאר זענען אין די שיטה און וויפיל נישט, קודם אסאך זענען זייער קלאר דערין, און נאכדעם איך טענה איין זאך, ס'איז דא עשרת הדברות און ס'איז דא תר"ך אורות, ס'איז דא זעקס הונדערט און דרײַצן עשה'ס און לא תעשה'ס, און נאכדעם איז דא זיבן מצוות דרבנן, אינאיינעם איז עס תוף רייש כף. וועגן דעם וועט דער אייבערשטער געבן פאר יעדן צדיק ש"י עולמות. ווייל ש"י עולמות איז העלפט פון תוף רייש כף, פארוואס נאר העלפט? ווייל די אנדערע העלפט קומט דאך פאר די פרוי. באט עניוועי, איז זאג איך אייביג אזוי, דא זענען זיי פארכאפט אין אנכי השם אלקיך און לא יהיה לך, זיי זענען פארכאפט אין ציונות, א גרויסער בראך, און ביי אונז אין ווילימסבורג איז מען פארכאפט אין לא תנאף, לא תגנוב, סאו וואס איז דער גרויסער חילוק? אונז זעמער אלע פארכאפט און יעדער דארף רחמים אז דער אייבישטער זאל אונז ארויס נעמען פון דעם גלות גרינג. און אן א שום פראבלעם, שטייט אין זוהר הקדוש בספרא דא יפקי מן גלותא ברחמי, זכות פונעם זוהר העט מען ארויס גיין פונעם גלות מיט רחמנות, ס'זאל נישט זיין קיין גרויסע הריגות חלילה וכדומה. סאו דאס האב איך צוגעלייגט דא, וואס איז זייער וויכטיג דער עולם זאל וויסן די מצב, ס'איז גארנישט אזוי פויגלדיג ווי מען מיינט. יעצט איך וויל ענק זאגן, איך בין דא געווען ביי די סיקסטי סעווען וואר, איך בין ארויסגעלאפן פארדעם, אבער דעמאלטס איז געווען, אז מ'איז געגאנגען צום אמרי חיים האט מ'אים דערציילט די הויפט פון די מיליטער פונקטליך וואס מ'גייט טון און ער זאל מתפלל זיין, זיי זענען דאך כופרים! נאכדעם איז געווען נאך א זאך ווען מ'איז אריינגעגאנגען צו באמבעדירן דעם נוקלעארע ריעקטער אין איראק, איז געווען דעמאלטס פאר שביעות און ס'איז געקומען משה דיין, ער איז געווען די הויפט פון מיליטער, ער איז געקומען ער האט איבערגעגעבן אין בני ברק פארן לעלובער רבין פונקטליך וואס מ'גייט טון. און דער לעלובער רבי האט אים געזאגט אז ווען ס'וועט זיין פאראיבער זאלסטו מיר מודיע זיין ווייל כ'וועל שטארק איינרייסן, דער סוף איז געווען מ'איז אריין שביעות, און שביעות קען מען דאך נישט מודיע זיין פאר קיין שום רבין גארנישט, און ער האט א גאנצע צייט זיך געערגערט און געפרעגט ס'איז שוין דא עפעס נייעס, ס'איז דא עפעס נייעס, אבער דאס איז געווען א שטילע זאך וואס מ'האט עס געמאכט אין איראק, קיינער האט נישט געוואוסט פון דעם, איז דער סוף איז געווען אז. דער לעלובער רבי האט באקריגן א סטראוק, ווייל דא האט ער אים געהייסן ער זאל גיין דארט מתפלל זיין, און דא זעט ער אז ס'גארנישט געווארן, און ליטעל דיד דער לעלובער רבי נאו אז ס'איז ברוך השם יא געווען אלעס גוט. סאו זיי זענען אלע אפיקורסים, כופרים, איבערצייגטע כופרים, אינם מאמינים. האסט באמערקט אז מ'איז נישט געגאנגען צום פויבסט זאלן זיך מזכיר זיין אז זיי גייען עס טון? זענען געקומען צו די גאר גאר ערליכערע אידן וואס איז דא אין ארץ ישראל, סאו די נקודה פנימית אינעם איד, עס ווערט אנגערופן די יחידה שבנפש, דאס קען נישט טמא ווערן, יעצט איך גיי נישט אויף זיי מליץ טוב זיין און מליץ יושר זיין, זיי זענען געווען אפיקורסים און רשעים, אבער וואס איך מיין צו זאגן איז אז יעדער איד אפילו ווען ער פארקריכט, פארקריכט ער נאר א געוויסן אמאונט, ער פארקריכט נישט אינגאנצן.

ציטערט נאך אויך, ער האט נאך אזא אינפיריאריטי קאמפלעקס, ער שרייבט ס'איז דא איינער אין ווילימסבורג, קיינער שרייבט נישט ווער דאס איז, יעצט כ'האב שוין רעאגירט אויף דעם פריער און כ'וויל נאך אביסל רעאגירן אז מ'זאל פארשטיין, קודם וויל איך וויסן, מ'האט דאך אפגעשמועסט די רבנים אז דארט וואו ס'איז דא ווידיאו טאר מען נישט מאכן חתונות, וויאזוי איז דאס אז ער האט געמעגט אריינבויען ווידיאוס אז קיינער זאל אפילו נישט וויסן און ער פאטאגרעפירט אלע פרויען? ס'איז א שרעק, און נאכדעם זיצט ער אינדערהיים ביי זיך און רייבט זיך אויס אויף יעדע פרוי וואס ס'געפעלט אים. ס'איז אנבעליוועבל. יעצט ווען איך האב געהייסן מ'זאל אריינלייגן אין די מקווה ווידיאוס האט מען געשריגן ס'איז קעגן דעם געזעץ, מענטשן שעמען זיך. מענטשן שעמען זיך צו טאנצן אין פראנט פון ווידיאוס אויכעט. און נאכדעם וויל איך פארשטיין, האט מען ארויסגעשטעלט א צעטל אז דער גאנצע אולם ווערט ריקארדעד, דו ווייסט מ'קען אים סוען אזוי ער זאל דארפן גיין זיצן אויף אייביג אין דזשעיל, ער טאר דאס נישט טון, דאס איז איליגעל. ער מוז ארויסשטעלן א צעטל זאלסט וויסן איך טוה ענק ריקארדן, ס'איז אנבעליוועבל, נאר ווייל ער איז א חיה, יעדער האט פאר אים מורא הי געטס עוועי וויט איט, דאס איז וואס דא גייט פאר, דעטס וויי דיס קאמיוניטי איז מעסד אפ, און וועגן דעם איז היינט דא כ'ווייס נישט וויפיל פראצענט און וויפיל טויזענטער קינדער וואס זיי גלייבן נישט איין ווארט אין די תורה און זיי גלייבן נישט אין גאט, ווייל די רבי'ס וואס האבן אונז געלערנט תורה און זיי האבן אונז געלערנט וועגן אמונת השם און זיי האבן געלערנט וועגן קדושים תהיו זענען געווען די גרעסטע נואפים. זייערן שיינקעדיגן מוסד האבן זיי געזעהן א מיקסד מעסעדזש זענען זיי אלע געווארן צעדרייט באט זיי זענען נישט געווארן משוגע באט דעי ווענט עוועי פראם רעלידזשען און נאכדעם וויל איך וויסן נאך א זאך. ער גייט חתונה האבן, מען זאגט ער האט בועל געווען דאס ווייבל און הי פעל אין לאוו וויט האר און ער גייט מיט איר חתונה האבן, טאמער האט ער געוואוינט מיט איר דארף נישט זיין די רבנים זאלן אים אפשטעלן אז ער טאר נישט חתונה האבן מיט איר, זי איז דאך אן ערוה דאורייתא, זי איז געווען אן אשת איש. וויבאלד ס'איז נישט דא צוויי זאכן, קודם ווער ס'זאל געבן געלט מען זאל זיך שלאגן, און נאכדעם איז נישט דא די צווייטע זאך אז ס'איז נישט דא קיין פול, מיט אנדערע ווערטער ער האט א גרויסן פול פאר די רבנים צו טון וואס ער וויל, און ס'איז נישט דא קיין פול פארקערט, במילא אז ס'איז נישט דא קיין פול פארקערט איז במילא קען ער טון וואס ער וויל, דאס איז וואס איך טענה. פארוואס זאל א רב נישט בועל זיין אן אשת איש מיט זיין שוועגערין, פארוואס זאלן זיי נישט טון די אלע עבירות? ווער גייט זיי אפשטעלן? ווער גייט זיי שטעלן צום פארהער אויב ס'וועט עפעס זיין ראנג? וויי שודענט דעי דו איט? ביי זיי איז כאילו די תורה איז נאך אדער פאר קבלת התורה אבער זיי האבן נישט מקבל געווען די תורה, אדער ס'איז נאך פאר דער אייבערשטער האט געגעבן די תורה פאר אידן. ס'איז א שעים וואס ס'גייט פאר. יעצט איז דא נאך א זאך. ס'איז דא א מעשה, דאס מיידל, דאס ווייבל, האט א קינד. ער צוברעכט א משפחה. ווייל דער מענטש האט אריינגעלייגט זיינע טלפים אריינגעריסן אין א אידיש ווייבל. א תמימות'דיגע בהמה פון בית רחל וואס מען האט איר נישט אויסגעלערנט גארנישט, לאט מען דאס צו? די רבנים לאזן דאס צו? איך פארשטיי דאס נישט. מארגן וועט יעדער אנלייגן זיך אויף אן אנדער ווייבל, א דריטער אויף א פערד ווייבל, און א פיפטער אויף א פיפט ווייבל, און אונזער קאמיוניטי איז אין דער ערד. אבער מען טאר נישט רעדן פון די אלע זאכן ווייל דאס איז זנות, דאס איז קעגן צניעות. פארשאלטענע רבנים, אויסגעריסן זאלן זיי ווערן אינאיינעם מיט די אלע מענטשן וואס זיי וועלן אונטערגיין פאר ביאת המשיח, ווייל דער אייבערשטער זאגט וברותי מכם, ס'שטייט נישט דארטן רבנים, ווייל די רבנים וועלן זיכער ווערן אויסגעריסן, רובם ככולם האבן דאך די אלע עבירות, משכב זכר, אשת איש. בעילות אסורות, ממזרים, ממזר'טעס, רחמנא לצלן, עט די ענד אוו די דעי זעמער שוין נישט קיין עם קדוש, ס'איז שוין נישט להשם, אונז זעמער געהעריג ככל הגוים בית ישראל, און ווער האט דאס אלעס צוגעלאזט? די רבנים, און זיי וועלן שוין נישט קענען שטערן מסתמא דעם שידוך, ווייל ס'איז צו א שטארקע לאוו סטארי אז מ'זאל עס קענען שטערן, אבער לאמיר פארשטיין עפעס, כי קשה כמות אהבה, קשה כשאול קנאה, אבער לאמיר עפעס פארשטיין. זאגטס כאטש א ווארט, גרעפצט'ס כאטש אויס, עטס זענט דאך די אַכט און דרײַסיק רבנים וואס האבן געלייגט מיך אין חרם, הייבטס אן צו גרעפצן, אדער טוטס אביסל, מאכטס אפאר נפיחות, עפעס טוטס רבנים, וואס זענט עטס געקומען מיט איין קלאפ מיך אראפצוברענגען, און פלוצלינג דא וואוינט איינער מיט אן אשת איש און ער גייט מיט איר חתונה האבן און מען טאר נישט על פי הלכה און קיינער גרעפצט נישט און קיינער מאכט נישט קיין נפיחות, א shame on you all. אה, כ'פארשטיי פארוואס, ווייל חזקאל טייטלבוים האט דאך די זעלבע געטוהן. כ'פארשטיי שוין. חזקאל, אפשר ווילסטו חתונה האבן מיט דיין שוועגערן? כ'וויל נישט זאגן ווער ס'איז דיין שוועגערן ווייל נישט דער עולם זאל וויסן ווער דאס איז, ווייל דאס ווייסט דער עולם אז ס'קען נישט זיין כץ, ווייל כץ איז א כהן, אפילו ביי אונז וואלט עס געווען אסור. נאכדעם, איך וויל זאגן פאר די אלע וואס האבן דארט חתונה געמאכט, זיי קענען סוען משה וואלד, מ'דארף נישט קיין מורא האבן פאר דעם שייגעץ. ער האט דעמאלטס גענומען די קראנקע מיידל פון שפיטאל, און מ'האט זי, ווי מ'זאגט, געוויינט און געדיינט, איז עס שטיל געווארן. און איך גיי נישט יעדן נאכלויפן, אבער אז מ'האט געכאפט ענק ווידיאו צו עטס האטס חתונה געמאכט, סו הימ. און לאידך גיסא אז קיין רב וויל נישט מאכן נישט קיין הפיכה און נישט קיין גרעפעץ, זאלט עטס אויף מיר אויך נישט מאכן, און נישט נאר אויף מיר, אויף קיינעם נישט, עטס זאלטס אויף קיינעם נישט מאכן מער קיין גרעפעץ, ווייל עטס זענטס נישט באלעבאס אין די שטאט, עטס זענטס קאווערדס, עטס זענטס טשיקנס, עטס זענטס דאגיס. פלוצלינג האט עטץ אלע איינגענומען א שטומעניש, דא טוט עטץ פאר אידישקייט אז מען זאל נישט נעמען בחורים און מיידלעך אין מיליטער אין ארץ ישראל. קוק וואס ס'איז ארויסגעקומען, אן א מיליטער האט מען בועל געווען אן אשת איש, מען האט זיך פארליבט אין איר, מען ווארפט אוועק די פרוי וואס ער האט, און שטעל דיר פאר, און יעדער שווייגט, און זי טאר אפילו נישט וואוינען מיט אים. און נאכדעם איז דא נאך א זאך, ער ווארפט אוועק די פרוי וואס ער האט. זעהט אויס זי הערט נישט מיין האטליין ווייל איך האב שוין לאנג געזאגט אז ער איז א מניוול און ער איז נאכגעלאפן נאך א קראנק מיידל שטעל דיר פאר יעצט לויפט ער נאך נאך אן אשת איש ווי מיינט זי צו אנקומען מיט אים ואין פוצה פה ומצפצף דאס איז עס קיינער זאגט גארנישט קיינעם אינטערעסירט נישט און ממילא זאג איך ענק איך גיי ארויס א מלחמה קעגן די רבנים סיי אויפן אינטערנעט סיי אויף

ממש. יעצט אין ארץ ישראל זענען געפאלן זייער אסאך די הייזער ווייל סאיז דא עפעס א נייער חוק וואס מהאט געמאכט פונעם ערשטן פון דעם יאר אז ווער סהאט דריי הייזער אין ארץ ישראל דארף באצאלן אסאך שטייער פאר די הייזער איינס אויף צו וואוינען קאסט ביליג די איבריגע דארף מען באצאלן גרויס געלט איז דער עולם הייבט אן צו פארקויפן דא ווייל רוב מענטשן האבן דאך דא הייזער פאר אינוועסטמענט ס'דא דא א פלאץ וואו מהאט געבויעט אין. ס'איז זייער א שיינע וויו מיט אלעם, עפעס א ענגלישער איד האט אפגעקויפט דא כ'ווייס נישט וויפיל הייזער, וויפיל דירות, און יעצט שטייען זיי אלע צו פארקויפן פאר אסאך אסאך ביליגער ווי ער האט עס געקויפט, ווייל ס'וועט אים אריין עסן די ארנונה די מיסים, און זיי ווילן מאכן נאך א זאך אז ווער ס'וואוינט נישט דא עטליעסט א האלב יאר צו זיבן חדשים און ער האלט דא א הויז קאסט עס אויכעט גרויסע מיסים, בקיצור. ס'איז א מדינה של גיהנום דאס אלעס וואס עס איז, ווער ס'האט געמאכט דא גוט געלט אין ריעל עסטעיט זאל זיין צופרידן און ער זאל אוועק לויפן, וואו ער זאל לויפן? וואו דער גוטער יאר וועט אים טראגן נאר דא זאל ער נישט בלייבן ווייל דא וועלן זיי אים אלעס צונעמען, קען מען ארויס געבן א געזעץ אז ווער ס'האט דריי הייזער דער פארלירט צוויי, איך מיין דאס איז דאך. ס'איז דאך א מעד האוז דא. עניוועי, כ'האב נאר געוואלט זאגן פארן עולם ווער ס'האט הייזער און קען נישט די געזעצן, ס'גייט דא פאר שווערע געזעצן, איך אליין קען אויך נישט די געזעצן, איך בין נאר געווארן אקוועינטעד דערמיט ווייל איך האב אויך געוואלט דא קויפן זיך צו באזעצן. ס'הייסט אזוי, כ'האב שוין צוויי הייזער האב איך, אין צפת האב איך צוויי הייזער אין דר'ערד, נאך הונדערט און צוואַנציק, איינס פאר מיר און איינס פאר ביתי זו אשתי. כפנים, און יעצט וויל איך קויפן א דריט זיך צו באזעצן, האב איך זיך געפרעגט צו דאס הייסט דריי הייזער, זאגן זיי ניין דערווייל נאך נישט, אבער עס קען זיין זיי וועלן אנהייבן צו נעמען געלט פאר קברים אויך, דאס איז אזא מדינה של גיהנום דעט יו קענט פיגער דעם אוט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך פאר דעם ווייבל וואס גייט נעמען דעם משה וואלף קליין, משה וואלף קליין זאל זיין זייער שטארק געווארענט, איך ווייס נישט וואס איר בעיבי איז, טאמער ס'איז א מיידל איז זי זיכער אין דזשעפערדי ווייל די ברענגסט אריין ארט מיט, פאר א חזיר, ווייל ער איז נאכגעלאפן א קראנק מיידל פון א שפיטאל ווייל ער איז געווען א טשאפלען האט ער געוואוסט זי האט מענטל פראבלעמס האט ער איר אריינגעזעצט אין זיין קאר און האט מיר דאס אלעס מודה איך האב עס אויף טעיפ ווי ער זאגט אז דאס וואס ער האט זיך געלייגט די הענט צווישן אירע פיס איז ווייל זיין טעלעפאון איז אריינגעפאלן צווישן אירע פיס איך פארשטיי נישט אז די זיצט ביים דרייווער סיט און זי זיצט ביי די נעקסטע סיט וויאזוי איז דיין טעלעפאון אריינגעפאלן ביז צו איר אינצווישן די פיס עניוועי די צווייטע זאך איז אז טאמער ס'איז א יונגל. אונז זענמיר נישט זיכער אז משה וואלף לויפט נישט נאך נאך קינדער אויך. די חזירים, דעי העוו עווריטינג איז גוד פאר דעם, ביף, ריב סטעיק, שאלדער סטעיק, טשיקען, פרייד טשיקען, קוקט טשיקען, ברוילד טשיקען, ביי זיי איז אלעס, די אלע פליישן איז איין מין פלייש. סאו וואס גייסטו יעצט באמת טוהן צו דיר? דו טוסט צו דיר אזא מין חורבן, דו נעמסט אריין א חזיר אין שטוב וואס ער איז דיר נאכגעלאפן ווי א ביליגע דזשיפסי, א ציגיינער וועסטו אפילו נישט קענען פארציילן פאר די וועלט דיין ווייטאג וויאזוי איט קעים עבאוט אז דו האסט געהאט סעקס מיט אים און אז דו ביסט זיין גוירלפרענד און נאכדעם טוסטו אים דזשעפערדייזן דיינע קינדער סאו איף דיס איז וואט יו וואנט אוט אוו לייף יו קען געט איט סער ווינסטאן טשורטשיל האט געזאגט אזוי א פערסאן קען עטשיוו אין לייף וואטעווער הי וואנטס טו עטשיוו באט הי העז טו בי ווילינג טו פעי די פרייז דעט איט קאסט. די פרייז איז א מורא'דיגע שווערע פרייז סיי פאר דעם משה וואלף קליין און סיי פאר זיין ערשטע פרוי און סיי פאר דעם לאווער די ווייבל דער הי לאווס א לאווער ער וועט זיך ברעכן א וואך און א חודש נאכדעם וועט ער זיך אויס ברעכן ס'איז דא צוויי וואס האבן עס לעצטענס געטוהן איינער האט געדרייווט א באס האט איבער געלאזט זיין ווייב דער אנדערער האט אויך איבער געלאזט זיין ווייב איז דער וואס האט געדרייווט דעם באס האט געבעטן דעם צווייטן לאז נישט איבער דיין ווייב מיר טוט מורא'דיג וויי וואס איך האב געטון, איי קענט געט אווער איט, טו עס נישט, האט ער איבערגעלאזט זיין ווייב און האט ארויפגעלייגט א פיקטשער פון איר, שי לוקס לייק שי איז פארטי, און איבערגעלאזט א קוים א אַכט און צוואַנציק ניין און צוואַנציק יעריג ווייבל פאר אן אלטן באק וואס ווער ווייסט וואט שי וואס אינוואלווד אין ארעדי, און נאכדעם וועט זי זאגן אים לייד צו טון, און די סעים איז גאנא העפען היער, דעס איז א קרענק דעט יו העוו טו טאלק אבאוט, דעט יו שודנט לעט איט לוז, סאו קען זיין דעס ווייבל איז שוין אסור על בעלה, שי העז נאו טשויס, אבער צו משה וואלף. קליין זאל זי זיכער נישט גיין ווייל דאס וועט זיך נישט אויסלאזן גוט, און טראכט ביי דיר אליין, מיט וואס ביסטו זיכער ביינאכט אז משה וואלף קומט נישט אהיים אז ער שלאפט נישט אויף אן אנדערע פרוי, וואט מעיקס יו סאו שור, וויי יו טינק יו סאו פריטי ענד סאו אטרעקטיוו דעט הי אנלי פעל פאר יו, נעם דיך אין א שפיגל לעבן זיין ווייב וועסטו זען דו ביסט גארנישט אזוי שיין, עספעשעלי קאמפעירד טו איר, איך קען זי נישט באט. יו נאו, יו לוק אינטו איט יאל סי. עניוועי, דו ווייסט דאך מ'זאגט די פירסט לאוו איז די בעסט לאוו. אפילו עס איז נישט אזוי גוט, אבער איטס סטיל די פירסט לאוו. סאו מיט וואס ביסטו זיכער אז ער באטרייט דיך נישט און ער וועט דיך נישט באטרייען יעדע נאכט. נאר, קיינער נישט דא ווער ס'זאל זיי מעורר זיין. און פון מיין טמא'נעם האטליין טאר מען דאך נישט אויסלערנען ווייל ס'איז פול מיט מניוולת. ממילא, וועט זי מיט אים חתונה האבן, ס'איז אן איסור ערווה ווייל זי האט שוין געוואוינט אלץ. אשת איש האט זי שוין געוואוינט מיט אים, און דער סמך מ"ם וועט שוין דארטן טאנצן ביז ס'עט זיך אויסלאזן, אזוי ווי ס'האט זיך נעבעך אויסגעלאזט מיט זיין ערשטן שידוך. יעצט משה וואלף קליינס קינדער העט מען נישט ארויסווארפן פון תלמוד תורה, און די מיידלעך פון די מיידל סקול, און אפילו די נייע וואס וועט אים געבוירן ווערן באיסור העט מען נישט א נאמען געבן כדת וכדין בחוצה עמו, ניין ס'עט זיין אלעס אין ארדענונג, ווייל ער איז משה וואלף קליין, און דיס איז וואט די קאמיוניטי איז סטארטינג טו אנדערסטענד. ס'דא צוויי תורות בישראל, איינס איז פאר משה פרידמאן און ר' אשר מוסר וכדומה, און פאר זאליקא, און די אנדערע איז פאר די ערליכע אידן וואס זיי ווילן נישט זיין אינוואלווד אין די אלע שייגעץ שטיק, און די רוידעפט מען, עטס האלט שוין נישט ווייט, עטס האט שוין אזוי גערוידעפט אז אזויפיל מענטשן זענען אוועק פון אידישקייט אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, איך זאג ענק קלאר, דאס וואס עטס זעטס אז זיי קומען נאך אין שול און זיי דאווענען נאך און כדומה, דאס מיינט היינט גארנישט, די גלייבן שוין לאנג נישט אין גאט. ס'איז נאך א טרעדישאן, זיי ווילן זיך נישט אפרייסן פון די עלטערן, זיי ווילן נישט אוועקנעמען די קינדער פון וואס די עלטערן האבן מיט זיי געלערנט, אבער ס'איז א חורבן וואס די רבנים האבן דא אפגעטון, ס'איז א חורבן וואס די בראוקערס, די שקצים האבן פארדרייט די רבנים דעם קאפ. אזא יצחק שטערן מיט אזאלעכע שמוץ יאנס, ס'איז א שאנדע וואס דא איז פארגעגאנגען. יעצט איך וויל פארשטיין נאך א זאך, ס'איז דא היינט אין אלע וועדינג האלס איז דא א שאוער פארן חתן און פאר די כלה פארן מצוה טאנץ, און דאך גייט. אפגעשוויצט און אויסגעווייקט און זיי שטינקען, איז מען געבט זיי דארטן א שאוער, זאלן זיך קענען גוט אפשאוערן און יעדער זאל נישט זאגן אוי, די כלה האט א גערוך, דער חתן האט א גערוך. יעצט וואנעט ווייס איך אז אין די פלעצער ווי ס'איז דא די שאוערס פונעם חתן און פון די כלה, האט משה וואלף קליין נישט געכאפט פיקטשערס, דאס וואס איך וויל וויסן. ס'איז זייער אן ערענסטע פראבלעם, מ'דארף אריינרופן דא די עף בי איי און מ'דארף דאס אלעס דורכגיין זייער פונקטליך. נאַ, קיינער נישט טאָן גאָרנישט. אַי, די חזירות וואָס דו ביסט! דו ביסט נאַקעטערהייט אויסגעטאָן, ווי דו זייפסט דיך און דו באָדסט דיך און דו וואַשסט דיך, אַזוי אַז משה וואָלף זאָל דיך קענען זען. דאָס איז נישט קיין פּראָבלעם, נישט וואָר? וואָר? אַי, עס איז נישט קיין פּראָבלעם, עס האָט זיך אָנגעטשעפּעט מיט אַ נייע שעסיש אויך. גאָרנישט איז נישט קיין פּראָבלעם. יעצט וועל איך זאָגן נאָך אַ זאַך. ס'איז דאָ דאָ אין אָרענשטיין'ס מקווה. איך האָב מיט יאָרן צוריק געבעטן אַז מען זאָל פאַררעכטן דעם צינור. ס'איז אויך דא צוויי כלים מקווה'ס ער אונט אריבער. בקיצור, זאגן זיי מיר דא די רבנים אז ס'איז דא דא דריי חזירים וואס זיי קומען אריין אין מקווה, אסאך מאל ברענגן זיי מיט קינדער אויכעט, און אז מ'וויל זיי עפעס זאגן הייבן זיי אן צו סטראשען, איך וועל זאגן דו האסט געטאטשט דאס קינד, דו האסט געטאטשט דאס קינד, און זיי האבן מורא. בקיצור, דאס זענען דא די סיקריקן. יעצט דעי חברה זענען געפארן אמאל אויף אומאן. און דארט האבן זיי אויך אנגעהויבן צו טאטשן קינדער, און ס'איז געקומען אפאר ריכטיגע אזאלכע ערנסטע מענטשן, זיי האבן געברענגט צוויי רוסישע גוים און מ'האט זיי אזאלכע מכות געגעבן אז ס'איז געבליבן ס'האט געבליט פון זיי. אז זאגן זיי מיר יעצט איך זאל זיך אריינלייגן אין די מלחמה, זאג איך איך האלט זיך נישט ביים אריינלייגן, עטס זענטס רבנים, עטס גייטס אין די מלחמה. איך האב ענק נאר געוואלט מעורר זיין וואס עטס דארפט. צו טון, אז יעצט איז נישט קיין זמן וואס מען דארף מעורר זיין קעגן די פערזאן יענע פערזאן נאר קעגן דעם טאטשקען און ממילא דארפט עטץ דאס אלעס אליינס טוהן איך וויל נישט זיין אינוואלווד כ'האב ענק אייביג געזאגט איך בין אזוי ווי אמעריקע זיי האבן איבערגענומען דייטשלאנד זיי האבן זיי געגעבן אוטאנעמי אן אייגענע רעגירונג איך האלט נישט ביים ווערן די בית הכסא קלינער פון די גאנצע וועלט עספעשעלי ווען קיינער ארבעט נישט מיט און נישט נאר מ'ארבעט נישט מיט מ'לייגט מיך אין חרם יעדער. שטויסט אין מיר. העי, איך בין נאר דא ענק צו זאגן וואטס ראנג, איך בין נישט די פאליס, ס'איז דא שופטים און שוטרים, איך בין נישט דא ענק צו שלאגן און צו שטראפן, איך האב ענק אלע אין דר'ערד, עט'ץ ענק בעטן אזוי, עט'ץ שלאפן אזוי, איך קען ענק נאר זאגן וואטס רייט און וואטס ראנג, און ווער ס'וויל נישט מיט ענק מיטטאנצן, זאל גיין צו די פאליס וכדומה, דא זוכט'ץ מיר נישט קיין נייע ביזנעס אז איך זאל גיין כאפן דא די דריי חברה, אלטע בחורים אין ארנשטיין'ס מקווה ווי זיי רייבן. זיך אויס איינער לעבן אנדערן אינעווענדיג אין די מקווה, נאך צענע עלעפע פארשטייט זיך, אינדערפרי, און זיי ברענגען אמאל מיט קינדער אויכעט, עי, איף דיס איז יור לייף סטייל, דזשאסט קיעפ אן דואינג איט ביז איינער וועט ענק איינזעצן, באט איי עם נאט גאנא בי די וואן טו דו איט, איך טריי ענק אייביג צו זאגן, איך בין נישט די שטאט'ס פאליס, איך וויל יעדער זאל קאנטריביוטן צו זיין די שטאט'ס פאליס, ווייל אליינס קען איך ס'עניוועי נישט פירן, סאו עטס ווילטס לעבן א חזיר'ישן טאג? עטס האטס מורא פאר די פעדעפיילס? רבנים האבן מורא צו זאגן א ווארט? גייטס אין דרערד און פארטיג, זעטס אויס רבנים. און חוץ פון דעם אז עטס האטס טאקע אזוי מורא פאר די פעדעפיילס וואס האט עטס געגאנגען טשעפען מיט מיר, מיך טרייען אונטערצוברענגען? וואס האט עטס געמיינט? עטס האטס געמיינט אז עטס עטס קענען אונטערברענגען? צו האט עטס געהאלטן אז מען דארף לאזן די פעדאפיילס זאלן ווייטער ארום חזר'ן יא האב איך געזאגט וואס קומט עטס מיך יעצט רופן אז ס'איז צרות איז דאך ס'איז וואס עטס האטס געוואלט ס'זאל זיין דעטס וואט איט איז סאו מאכטס א לעבן און ענדזשוי לייף דאס איז וואס איך זאג פאר אלע רבנים עטס האטס נישט געוויסט וויאזוי צו נעמען קער און עטס האטס אויך נישט געוויסט וויאזוי צו שטיין אין די זייט ווען איינער וויל יא נעמען קער און יעצט דאונט ליען אן מי דאונט לוק מיי וועי איך האב מיין אויסגעטרעטענעם וועג. איך בין מודיע יעדן, איך געב קארידזש און פאוער פאר די קינדער עספעשעלי ווען דעי ווער רעיפד, זאלן גיין צו די פאליס, און דעיס איז למען ישמעו ויראו, באט איים נאט היער טו טעיק עוועריבאדי אין דזשעיל. מענטשן קאלן מיך דאך אפ, מ'האט גערעיפט יעצט א יונגל, מ'האט אים געהאלטן איינגעשפארט אין א גאן, זאג איך אים ליסן ס'איז דא די פאליס. אחד אפס אפס קאל די פאליס. דו ווייסט נישט וויאזוי צו קאלן זאג איך אים ליסען הער אויף מיט די נאנסענס. יעצט פאר דעם ווייבל זאג איך האסט געזינדיגט ביסט געוען אן אשת איש באצאלסט דיין פרייז א ביטערע פרייז ביסט אסור על בעלה באט צו גיין חתונה האבן יעצט מיט דעם קליין דעם נואף דעיס עט איר נישט ברענגען נישט קיין תשובה און ס'עט איר נישט ברענגען נישט קיין גוטס ענד איטס זשאסט גאנא מעס יו אפ ווארס ענד ווארס סא זוך נישט צו טוהן אזא מין דראסטישן משוגענעם טריט ווי חתונה צו האבן מיט דעם נואף, ווען ער האט דיך אוועק געריסן פון דיין מאן און פון דיין זיס קינד וואס דו האסט, און מיינען אז דאס גייט דיר עפעס העלפן, ס'וועט דיר גארנישט העלפן ס'וועט דיר נאר ארגער מאכן. פעי די פרייז, אויב דו מוזט גט דיך פון דיין מאן, אבער מיט דעם חזיר האב נישט חתונה, ביקאז מארגן גייט ער טוהן די זעלבע, ער גייט דיך אויך בעטרעיען. כ'האב אויך געוואלט פארציילן פארן עולם א מורא'דיגע מעשה. דער שייגעץ קליין ער איז דאך אזא אפגעריסענער שייגעץ, דעמאלטס ווען טאמסאן האט געווינען און סאטמאר איז געווען זייער קעגן דעם, הגם אונז זעמער אים מוחל מיט קנין און מיט מנין פאר ענק ווייל ער איז אזא געווען אזא אינטערוועלטניק פונקט ווי סאטמאר, באט דעמאלטס ווען סאטמאר האט געמיינט אז ס'וועט נישט זיין גוט פאר זיי איז געקומען דער משה וואלף קליין און ער איז צוגעגאנגען צו איינע פון מענטשן פון מענער וואס זיי העלפן מורא'דיג שטארק ארויס, אין די מלחמה קעגן פעדאפיילס, און ער האט אים געפרעגט הויעך, נו, פרעגט ער יענעם איד, נו, דו האסט מאלעסטעד דיין קינד? דו האסט מאלעסטעד דיין קינד? אונז האמער א כלל אין די גמרא, כל הפוסל במומו פוסל, ווער ס'פסל'ט, פסל'ט מיט זיין אייגענעם פעלער. איך הייב אן צו טראכטן, קען זיין אז. דער קליין האט מאלעסטעט זיינע קינדער, וועגן דעם שרייט ער דאס נאך פאר יענעם, און איך הייב אן צו טראכטן אז אפשר וועגן דעם האט זיין ווייב געקענט באשטיין אים ארויסצולאזן פונעם שידוך, ווייל מורא האבן האט זי פאר אים, ווייל ער קען סטראשענען, און ממילא האט זי געקלערט וואס ברויך זי אים האבן, ער מאלעסטעט מסתם די אייגענע קינדער, אבער דאס איז אלעס, איך נעם צען טויזנט פֿיר הונדערט דרײַ און פֿערציק און א האלב דיסקלעימערס, איך האב עס נישט בבירור. נאר לויטן אויפפירן און לויט זיין צוגאנג איז דא א מקום אז מ'זאל חושד זיין. איז וויל איך אויכעט זאגן פאר דעם ווייבל, די וואס זי גייט מיט אים וואוינען, די האסט דאך א קינד, סאו גייט ער האבן יעצט א דאבל הער, ער גייט דיך האבן ביינאכט צו שטיפן, און ער גייט האבן דיין קינד בייטאג צו שטיפן, סאו וואטש אוט וואט יו אר דואינג. האב אים אין דער ערד און האב נישט מיט אים גארנישט. איי ער דארף דאך א שידוך חתונה צו האבן, ער זאל חתונה האבן מיט משה טעראריסט פרידמאן, משה טעראריסט איז זיין בעסטער באדי, און זאלן זיי אינאיינעם חתונה האבן, הא? אדער ער זאל חתונה האבן מיט א קארקע בסילא, הע, ס'איז נישט פאר דיר ווייבל, איך זאג דיר, ער האט שוין גענוג גענוג דעמעדזש געטון פאר דיר עד סוף כל הדורות, פאר דיר און פאר דיין קינד און פאר דיינע אנדערע קינדער, און דו האסט יעצט נאכאמאל חתונה און דו ברענגסט אראפ א דור, וועט מען אלץ אנווייזן, זעסט דאס איז די זונה, די וואס האט. זיך אַרומגעיאָטשקעט מיט דעם קלײן, און דאָס איז אירע קינדער, און אױף די אײניקלעך װעט מען עס זאָגן, און אױף די אירע אײניקלעך װעט מען עס זאָגן. שױן, יעצט לאָמיר גײן װײַטער. שױן, דאָס איז נאָר געװען אַ ביסל צוגעלײגט, יעצט גײען מיר צו צום שיר. כ'האָב געװאָלט זאָגן פֿון די ניסים, װאָס איז געשען. מ'איז געפֿאָרן פֿון לונדון אױף ליזענסק, צו רב ר' מײַלעך, און אױך צו די זױנות דאָרטן. אַנטשולדיקט, אַז איך לײג עס צוזאַם אין אײנעם, װײַל. כ'האב באקומען א טעלעפאן קאל פון איינעם, א אינגערמאן, ער האט געזאגט, ווי קענסטו אזוי די אלע זאכן? דו פארסט דאך נישט מיט. פרעג איך אים, און פון ווי קענסטו עס? זאגט ער, איך בין אין די זאך, איך בין א זאנאי און איך לויף פאר אים. עניוועי, איז געווען א נס אז די קעבין האט פארלוירן די פרעשור, און מ'האט אראפגעלאזט פאר יעדן אקסידזשענס, און איך זעה ווי דער עולם זיצט דארטן און מ'ציטערט, מ'זאגט, תהלים, יא, דעמאלטס איז יא דא א גאט, הא? מען כאפט מכות ס'איז דא א גאט, ווען ס'האטס מורא געהאט אז דער פליגער גייט קראכן און עטס גייטס בלייבן צופיצלט אויף די וועלט און מ'וועט נישט וויסן ווי עטס זענטס, דעמאלטס איז יא דא א באשעפער, הא? איז דאך גוט, אזוי זאגט דאך דער אייבישטער, אני אמלוך עליכם בחימה שפוכה, דער אייבישטער זאגט איך וועל ענק געבן מכות. עניוועי, יעצט קוקטס וואס ס'איז געשען, ס'איז ארויסגעפארן פון לאנדאן א פליגער, כ'ווייס נישט וויפיל מענטשן ס'איז געפארן צו רב ר' מיילעך און וויפיל ס'זענען געפארן זינדיגן, אמאל האט א איד געזאגט, ס'איז דא א איד וואס פארט צום רעבן אויף שבת, און ס'איז דא א איד וואס לויפט אוועק פון דערהיים אויף שבת. כ'ווייס נישט פארוואס אט זענען זיי געפארן, אבער שטעל דיר פאר וויאזוי דער אייבערשטער האט געפירט השגחה פרטית אז דער פליגער זאל לאנדן וואו? אין אמסטערדאם, דאס איז די גרעסטע מקום זנות, אט איז דא אזעלכע וויטרינעס, אה, מען עפנט אזא סטאר פראנט און ס'שטייען דריי פיר שיקסעס און יעדער ווייזט זיך ווי שיין זי איז און וועמען ס'געפעלט איר, גייט מען אריין און מען מאכט מיט איר רחמנא לצלן זנות? דאס איז דאך מענדעלע אמסטערדאמער'ס שטאט! איז האט דער רבי ר' מיילעך געזאגט קום אהער, אז דו קומסט גיין צו זונות האב איך דיך אין בוידעם, קום דיר נישט צו מיר, זיץ דארטן ווי דו ביסט, אין די בעסט קעיס סענעריאו פאר אויף אמסטערדאם, דעטס אלל. רבותי איך וויל ענק אויסלערנען, דעם אייבערשטן קען מען נישט פאפן, און די צדיקים וואס זענען שוין שוכן עפר קען מען אויך נישט פאפן. און ס'איז רבי ר' מיילעך'ס אחריות ווען איינער קומט צו אים צו פארן און אז ער זינדיגט אונטער זיין נאמען, דאס איז זייער נישט גוט. האט מען אים געוויזן פון הימל, עטס זענטס לאקי אז די פליגער האט נישט עקספלאודעד, זענטס לאקי ס'האט געקענט לאנדן, און עטס זאלטס ענק אויסלערנען איין זאך, די וואס זיי פארן מיט אן ערנסטקייט צו רבי ר' מיילעך'ן זענען א חלק און זיי האבן א שותפות אין די וואס זיי פארן זינדיגן, ווייל ווען דו פארסט נישט הייליג צו רבי ר' מיילעך'ן, קען יענער נישט זאגן זיין ווייב אז ער פארט צו רבי ר' מיילעך'ן און דערווייל גייט ער זינדיגן, אז מען זעט. אז ס'איז געשעהן אזא מין אומגליק און מ'זעהט די וועלט איז פארכאפט אין זנות, דארף מען אנהייבן מתבונן זיין, רבונו של עולם, זיי אונז מוחל, און מ'דארף אויפהערן מיט די אלע נארישקייטן, מ'פארט, רבי ר' מיילעך, נעם דעם ספר רבי ר' מיילעך, נועם אלימלך און זיי דיך מקשר מיט אים ביי דיר אינדערהיים, ממילא וועסטו נישט זיין א שותף מיט די אלע זנות, און ס'קומט ארויס חילול שבת, און ס'קומט ארויס טריפות אויכעט, כ'האב ענק געזאגט, איך בין געווען מיט יארן צוריק מיט ר' פייוויש מענדלאוויטש, דער עולם איז דא געווען ביי די. קבֿר, און אין אַ גוייִשן האָטעל האָט מען געדונגען, אין אַ באַר האָט מען געדונגען אַ אויוון, און מ'האָט עס אַרומגענומען צוויי מאָל, ממילא איז דאָך עס גוט, ווייל ס'איז נישט בולע און פּולט, און יעדער איז געקומען הונגעריקערהייט, מ'האָט געעפֿנט דעם אויוון און מ'האָט גענומען אַרויס קוגל מיט פֿלייש, און דערווייל איז עס געווען אָפֿן און ס'איז געלעגן אינעם אויוון, און דאָרט איז געווען עפּעס אַ משגיח, און איך האָב מוסר געזאָגט. זאָגט ער, וואָס זאָל איך טאָן, דער עולם כאַפּט זיך צו צום פֿלייש. סאָ, רבותי! הערטס אויף מיט די מעשׂות! כ'האב ענק שוין געזאגט, עטס ווילטס פארן קברי צדיקים, כ'האב פעסטגעשטעלט אז אין אמעריקע איז דא אזאלכע גרויסע צדיקים אז ס'איז ממש אן אז ס'שטייט אין אין געוויסע ספרים, כ'האב געזען אז ס'שטייט אין אסאך ספרים אז מ'גייט נישט צו די קברים פון די שטאט, מ'גייט ווייט אוועק, איז מען פוגע די צדיקים וואס זיי ליגן אין די שטאט. איי וועסטו זאגן לאמיר זאגן אין אונזער געדאנק אז ס'איז נישט דא נאך א איד ווי גרויס ווי רבי ר' מיילעך וואס ס'ליגט אין אמעריקע, לאמיר אזוי זאגן, כ'וועל דיר נאכגעבן ווייל איך בין נישט אין הימל כ'קען מיך נישט קריגן מיט דעם, אבער איך ווייס אז ס'איז געווען די סיקסטי סעווען וואר איז געווען זייער אן ערנסטע מלחמה ווייל ס'איז געווען פיר לענדער אגענסט מדינת ישראל, און שטעל דיר פאר. דער גערער רבי האט געזאגט פארן טשעבינער רב, איך וויל מיט אייך גיין מתפלל זיין אויף קברי צדיקים. דער גערער רבי, דער בית ישראל מיטן טשעבינער רב. האט דאך יעדער געמיינט אז ער וועט פארן מינימום אדער צו רבי שמעון בן יוחאי אדער צו רבי עקיבא, דא ליגן דאך גרויסע צדיקים. איז בקיצור, מען האט אפגעשמועסט, און שטעל דיר פאר וואו מ'איז געגאנגען. מ'איז געגאנגען צום טשעבינער רב'ס ציון, ס'טייטש ס'איז געווען ר' ברוך שמעון שנייערסאן, און מ'איז געגאנגען צו זיין שווער. האט זיך דער ר' ברוך שמעון געווינדערט, צו אזעלכע גרויסע צדיקים גייסטו צו מיין שווער? זאגט ער, לאמיך דיר עפעס זאגן, מיט די גרויסע צדיקים, זיי זענען זייער ווייט פון אונז, אז איך וויל צו איינעם גיין מוז איך גיין איינער וואס ער האט מיך געקענט און וואס ער האט געקענט אונזער דור, שטעל דיר פאר מ'וועט גיין איך ווייס צו ר' שמעון ער זאל ממש מליץ טוב זיין אויף אונזער דור, ס'וואלט דאך געווען א קאטאסטראפע, טשעבינער רב האט געקענט דעם נסיון פונעם דור און אזוי ווייטער, סאו אמאל אז מ'גייט צו א קלענערן איז נאך אסאך בעסער. אבער איך וויל נישט ארויסנעמען פונעם עולם דעם ענין פון פארן אויף קברי צדיקים, איך פאר אויכעט, אבער איין זאך זאלסט געדענקען, אז טאמער זינדיגט איינער ביסטו א שותף אין דעם. יעצט כ'האב געוואלט ארויפלייגן איינער וואס ער האט אינסייד אינפארמעישאן וואס דארט איז געווען אויפן פלייט, אבער כ'בין געוואויר געווארן אז ס'איז געווען מיידלעך אויך אויפן פלייט, יעצט האסטו דעם סוד, ווי קומט א מיידל צו פארן אין א בית החיים? קודם כל, טאמער זי האט איר פיריעד טאר זי דאך בכלל נישט פארן, און ביי אונז לערנט מען דאך נישט אויס וועגן דעם פיריעד, נאר די שכיינע, די חבר'טע זאגט עס איר אין סקול, סאו במילא האט זי נישט וואס צו זוכן א בית החיים בשעת ווען זי זעהט איר וסת. נו, און ווי ווייסט דאס א מיידל? און נאכדעם איז דאך אזוי, אז ס'פארן מיט מיידלעך איז דאך א מחיה. נישט וואר? איז דאך עס דער זנות פון וואס איך רעד די גאנצע צייט, און נאכדעם דער ווילנער גאון זאגט אן פאר זיין ווייב מיט די טאכטער זאלן קיינמאל נישט גיין אין א בית החיים ווייל דארטן איז ער זיך מדבק מתדבק די קליפות אין זיי, יעצט כאפט עטס שוין פארוואס די אלע מיידלעך זענען היינט פיל מיט פראבלעמען, דאס איז איין שטיק קליפה האט זיך אנגעזאמלט אין זיי, סאו יעצט וויל איך עטס זאלטס הערן איין מינוט וואס איינער האט דא צו פארקויפן, הערט אויס די מעשה, עס וועט זיין קלאר.
הערט אויס. אקעי, פאר ווער ס'אינטערעסירט צו הערן די המשך און די ענדע פון די סטארי פון דעם פלייט וואס האט זיך דא געטראסקעט היינט אינמיטן טאג, די מעשה גייט אזוי, איך האב געהאט א שוואגער וואס איז געזיצן אויף דעם פליגער, דער שוואגער זאל זיין געזונט זיך אויפגעוועקט היינט זעקס אינדערפרי און זיך געוואשן נעגל וואסער מיט די מטרה אז מיטאג צייט גייט ער זיין אין ליזשענסק אויפן ציון און אז צענע ביינאכט דאס הייסט יעצט, עט ער שוין זיין און זיך אינדערהיים אין לאנדאן. לאמיר א מינוט שפרינגן צו די ענדע, ער איז נאך אלץ נישט אינדערהיים. לאמיר צוריק גיין אינדערפרי. ער האט זיך אויפגעזעצט אויפן פליגער, צוויי הונדערט זיבעציק אידן, מתוכם, באבעס, זיידעס, יונגע, בחורים, אינגעלייט, רייכע, ארעמע, מיידלעך. מען פארט ארויס, אינמיטן וועג, די פליגער געט א טראסק אראפ אזא פאר הונדערט מעטער, ס'איז געווארן א שאק אוו די סיסטעם, קולות וברקים אין די מייקס, ס'גייט זיין עמערדזשענסי לענדינג, מ'האט אנגעהויבן ארויסגעפאלן אלע מאסקס מיט וועסטלעך, מ'האט אנגעהויבן זיך אנצוטון, פון אונטערשטע חלק פון פליגער וואו ס'זיצן די מיידלעך האט אנגעהויבן צו גיין קולות וברקים, מ'האט נישט געוואוסט צו די פליגער שאקלט זיך וועגן זי שאקלט זיך צו וועגן די קולות פון די מיידלעך, איין מיידל איז אריינגעלאפן אינעם בית הכסא זיך איינגעשפארט פון גרויס פחד, מ'קען איר נאך אלץ נישט ארויסבאקומען פון דארטן. בקיצור, נאך עפעס ממש אפאר מינוט, ס'איז געווען גרויסע ניסים בזכות'ן רבי ר' מיילעך אז די פליגער איז פונקט דעמאלס געווען העכער לעבן די עירפארט פון אמסטערדאם, אנישט ווייס איך נישט וואס וואלט געווען ווייל עס האט גלייך אראפגעפלויגן געפלויגן און ער האט געבן א ממש געלאנדעט א מורא'דיגע זעץ אויף די ערד אפאר מאל אזוי געטאנצן אויף די ערד ביז ער האט געלאנדעט דעמאלס זענען די קליפס לכאורה ווען די עולם איז שוין רואיג ווען ער פארט אויף די ערד שוין מ'האט געסטאפט אין אמסטערדאם די עולם איז ארויסגעקומען פון פליגער גלייך געקומען פייערלעשער מיט אמבולאנס מ'האט געטשעקט יעדן איינעם פארשידענע מיידלעך זענען געווען טראמאטיזירט מ'האט יעדן איינעם געטשעקט און שוין. מ'האט מודיע געווען פארן עולם אז מ'זאל ווארטן, מ'גייט בקרוב פאר זיי אלע צוריק צושטעלן א פליגער וואס וועט זיי צוריק נעמען קיין לאנדן. גייט אריבער א האלבע שעה א שעה, והילד איננו, נישטא קיין שום פליגער קיין לאנדן, האט מען געמאלדן דעם עולם אז מרוב נדיבות לבם קען זיך יעדער ארויף זעצן אויף א יוראסטאר אדער אויף התהלות. די צוויי הונדערט זיבעציק אידן האבן זיך צוטיילט אין מזרח ומערב און צפון און ים אויף זיבן גרופס, יעדער איז ארויפגעלאפן אויף א צווייטע באן כל עוד נשמתו בו, איין קבוצה איז אנגעקומען קיין ליל אין פראנקרייך, איין קבוצה קיין פאריז, איין קבוצה קיין ראטערדאם, איין קבוצה קיין בריסל, און די אנדערע געדענק איך נישט. אלעס האט זיך צוטיילט, מיין שוואגער האט געהאט מיט זיך א יונגערע שוועגערין א מיידל, זי איז אויך ארויפגעלאפן אויף איינע פון די באנען און זי האט זיך געטראפן אין ליל, א חלק פון אירע חבר'טעס האבן זיך געטראפן אין פאריז און א חלק האבן זיך געטראפן אין ראטערדאם. מיין שוואגער האט יא אביסל מער שכל, האט זיך ארויף מיט א קבוצה אויף א יורא-סטאר וואס פירט קיין בריסל פון אמסטערדאם. אבער היות עס איז טאקע געווען באשערט פאר זיי צו גיין מיט'ן פיטום אראפ, איז נאכ'ן פארן א האלבע שעה מיט די באן האט זיך די באן אפגעשטעלט, מען האט געמאלדן אז היות מען ארבעט אויפ'ן וועג מוזן אלע אראפגיין און ארויפגיין אויף א אויטאבוס וואס וועט זיי נעמען צו א צווייטן באן וואס וועט זיי ממשיך זיין צו פירן קיין בריסל. זענען זיי פון דעם באן אראפגעגאנגען און ארויפגעגאנגען אויף א באס וואס האט זיך געשלעפט מיט זיי צום אנדערן עק און דארט געגעבן עפעס א פרישע טרעין וואס דאס האט זיי ממשיך געווען צו ברענגען קיין בריסל. זיי זענען אנגעקומען קיין בריסל ענדליך נאך אזויפיל שעה זיך ארומשלעפן, וואס גייט מען יעצט טון? האבן זיי געזאגט אז זיי קומען קיין אנטווערפן א גאנצע קבוצה און מען זאל צושטעלן, זיי האבן זיי אנגערופן דא אידן זאלן צושטעלן האכבערג, מען זאל צושטעלן אפאר טעקסיס, אפאר ניין סיטערס וואס זאלן נעמען דעם גאנצן עולם סטרעיט פון סענטרעל סטעישאן, פון די טרעין סטעישאן גראד, קיין לונדון, די חברה זענען געווען גרייט צו צאלן כל הון שבעולם מ'זאל זיי טראגן קיין לונדון. בקיצור, עס איז שוין געווען אזוי פארנאכט, זיבן אכט פארנאכט, מען האט, עס איז שוין געווען אין בריסל, און זיי האבן זיך אלע געזעצט אויף א באן וואס האט זיי גענומען פון בריסל קיין אנטווערפן, דא אין אנטווערפן פאר זיי האבן געדארפט אנקומען שוין געשטאנען האכבערג גרייט מיט אויטאס, האפי'ס איז אויך אנגעקומען מיט נאך פארשידענע אידן מיט. זעקלעך מיט סענדוויטשן און מיט גוטע מיט עסן מיט אלע גוטע זאכן פארן עולם. אזוי ווי דער עולם איז אנגעקומען און מען פאקט זיך ארויס פון די באן מיט די רענצלעך מיט אלעס מען קומט אראפ אונטן מען וויל ארויפגיין צו האכבערג'ס אויטא באקומט איינער א טעלעפאן פון די פליגער קאמפאני איצט פון די עסקן וואס האט ערלעדיגט דעם גאנצן עסק אז זאלן שוין צוריק פארן קיין בריסל איז דא א פליגער וואס גייט זיי פון דארט נעמען פאר בחינם צוריק קיין לאנדאן נאך פאר זיי האבן עספייעט צו אטעמען אנטווערפן איז מען צוריק ארויפגעלאפן אויפן ערשטן באן און צוריק געפארן קיין בריסל כאפן דעם פליגער. שוין אַכט אדער אַכט האלב נײַן זיי זענען צוריק ארויסגעפארן פון אנטווערפן, ניין א פערטל נאך ניין זענען זיי אנגעקומען קיין בריסל, דער פליגער האט געדארפט זיין בערך צען א פערטל נאך צען, מען האט זיך גלייך געלאזט בארדן אויף דעם, גלייך געלאזט איינטשעקן דארטן אויף די פליגער און צולאזן, איינע פרעגט זי מיין שוואגער דארטן, ווער אר יו פראם? זאגט ער דו ווילסט טאקע הערן פון ווי איך קום? זאגט זי ניין ניין ניין ניין דו ביסט אויך פון די קבוצה? ס'גוט גיי ארויף. בקיצור זיי גייען אדורך זיי גייען ארויף און זיי קומען אן ביים געיט האלב צען פערטל פאר צען האט געדארפט בארדן דעם פלייט דאס מיינט א שעה צוריק למעשה מיין שוואגער זעצט זיך אוועק דארטן זיי ציילן אפ זיי האבן הונדערט אַכציק אידן בתוך די צוויי הונדערט זיבעציק זעט זיך אויס אז נײַנציק חברה זענען נאך געבליבן שטעקן ערגעץ פארשפרייט איבער יוראפ ברוך השם מיט זיין שוועגערין האט ער זיך צוריק געטראפן ווייל זי איז פון ליל זי איז ערגעץ צוריק געקומען קיין בריסל צום סוף זיי האבן זיך געטראפן. למעשה זיצט ער דארטן אויף איינמאל געט ער א קוק ארויף אויף די סקרין שטייט גרויס ווערטראכט, ווער ס'קען פלעמיש ווייסט אז דאס מיינט דילעי, אבער אזוי ווי פון די הונדערט אַכציק אידן איז נישטא קיין איינס וואס קען פלעמיש האט מען מחליט געווען צו מאכן א שתיקה, די עולם זיצט מורא'דיג רואיג, אנשטאטס פערטל פאר צען ס'זאל זיך הייבן צענע שטייט ווערטראכט עלעווע אז ס'הייבט זיך עלעווע, און די עולם זיצט מיט א מורא'דיגע שמחה אז ס'שטייט גרויס עלעווע אז מ'קומט אן עלעווע, ממילא די עולם זיצט און מ'שמועסט מיט א רואיגקייט. אפאר מינוט האט דער עולם אנגעהויבן צו כאפן אז ס'טוט זיך עפעס, געגאנגען פרעגן ביים משגיח וואס גייט דא פאר, פארוואס בארדט מען נישט, האט ער געזאגט אז דא שטייט ווערטראכט, דאס מיינט דילעי, אידן האבן זיך ארויסגעלאזט אין בכיות און חלשות, זיי האבן געמיינט זיי האלטן עס נישט אויס, אבער יעצט אין די מינוטן ווי ס'הייסט בויעט מען טאקע אויף דעם פליגער, מען גייט שוין ארויף אויף דעם פליגער, לאמיר זיי אלע באגלייטן, כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך, אז נאך זיבעציג שעה זיין אונטערוועגן זאלן זיי ענדליך צוריק אנקומען קיין לאנדאן געזונטערהייט בשלום, שישו ושמחו בשמחת רבינו כי עוד ידגלנו וכל ישראל. יעצט וועט מיך איינער פרעגן א קשיא, דו זאגסט דאך מען זאל מיט נעמען די פרויען, די ווייבער, און יעצט זאגסטו אז מען זאל נישט גיין מיט די מיידלעך, די ווייבער זאלסטו נישט מיט נעמען אין בית החיים, עספעשעלי אויב זי זעהט בלוט, אויב זי האלט יעצט אינמיטן די וועסט, זיכער נישט! מען רעדט זאלסט מיטנעמען די ווייב ביינאכט ווען דו ביסט אין האטעל זאלסט נישט קענען גיין ארומטרענען מיט שיקסעס דעטס אלל! און כ'וויל זאגן בכלל, מען פארט מיט פרויען, מען ווארט אויף זיי ביי די באס, מען קען נישט אריינגיין אין איין צד אין די אוהלים ווייל ס'איז נישטא קיין פלאץ, ווארט מען אינדרויסן, נאכדעם זאגן זיי תהילים ווארט מען, ס'ווערט א גאנצע זאך, איך געדענק איך בין אמאל געפארן און ס'געווען עפעס א מיידל, און ס'געווען דארט אזא זיסער בחור, א זאפטיגער בחור, אזא ריכטיגע סחורה, און זיי האבן געטשעפעט א גאנצע. צייט איינער מיטן צווייטן, ס'איז געווען פרייליך. דאס איז א געפארעכץ, פארדרייט's ענק א קאפ אויב דאס וויל רבי ר' מיילעך, ס'איז שקר, און זיי האלטן אויף די גרופעס די פרויען, ס'איז זייער נישט איינגענעם די גאנצע זאך, און ווען איך זאג זאלסט מיטנעמען דיין ווייב זי זאל דיך היטן ביינאכט ווען דו גייסט טרענען מיט די שיקסעס אין ווארשע און אין קראקע, אבער נישט אז דו זאלסט זי מיטנעמען אז זי מוז מיט דיר מיטגיין אין בית החיים, נאו וועי, זי זאל גיין שאפינג דעמאלטס ווען דו גייסט אין בית החיים. יעצט די גיליס הערצא האט יעצט ארויס געגעבן נאך א קליינעם זיבן מינוטעדיגן קליפ וויאזוי מען זאל די עלטערן זאלן וויסן וויאזוי צו וואטשן די קינדער אינעם גן און מ'זאל זיין ווי מען זאגט סעיף, ס'איז מוראדיג. יעצט היינט גיי איך אין די גאס, ס'איז היינט זונטאג אינדערפרי פרשת ויקהל פקידי, גיי איך אין די גאס און כ'האב געזעהן. פאריגע וואך איז געווען פלאקאטן אז ס'איז געשטארבן א פרוי חי' דבורה פוקס, דאס איז דעם שייגעץ מנחם מענדל פוקס'נס מאמע, ער איז א שייגעץ א רשע, ער האט געלאזט מען זאל בועל זיין א יונג מיידעלע, און האט נישט געלאזט די מאמע זאל גיין צו די פאליס, און יעצט האט מען זיך גענומען איבען, יעצט זעה איך אז ס'איז דא א נייע סיין, משמרת השלום, ס'איז א פיקטשער פון חפץ חיים, הארגון העולמי משמרת השלום להפצת שמירת הלשון ועניני בין אדם לחבירו. דאס איז אזא ארגון, א וועלטליכע ארגון וואס איז משמרת הלשון, מען זאל מפיץ זיין שמירת הלשון ועניני בין אדם לחבירו, בהכוונת הגאון רבי מנחם מענדל פוקס שליט"א, ימח שמו וזכרו, די שייגעץ די רשע, ער האט געוואוסט ס'איז דא א גרוש ביי אים, ער דרייט זיך ער העלפט אים ארויס, האט ער נישט געלאזט די מאמע זאל גיין זאגן פאר די פאליס, און נישט נאר מיידלעך האט יענער מכשיל געווען, האט מכשיל געווען יונגלעך אויך. דאס מאכט מען אן אבל כבד משתתפים אנו בצערו ובאבלו של האי גברא רבא המאור הגדול לממשלת התורה מפוסקי מגדולי פוסקי דורנו פה מפיק מרגליות בתורה בהירה בהעמדת הדת על תלה ער האט אויך אויפגעשטעלט מען זאל נישט גיין צו די פאליס והוא עומד לימיננו מרבות בשנים הכוונה בעצה ובתושיה מענדל איז אלץ געווען א קלוגער בחור איך האב געלערנט מיט אים אין די ישיבה אין וויזשניץ נישט בחברותא ער איז געווען א עלטערע בחור אבער ער איז געווארן א אויסוואורף א הונט א שייגעץ אזוי ווי אלע רבנים פון די עדה החרדית נושא דבר השם ברמה בכינוסי ארגוננו במסעות הקודש משיב שלום ומרבה שלום בעולם אוודאי אז ער לאזט נישט גיין צו די פאליס זעצט מען קיינעם נישט איין בהתמסרות עצומה להשיב דבר השם זו הלכה לרבבות אלפי השואלים בדיני שמירת הלשון ובין אדם לחבירו און פארשטייט זיך אז מען זאל נישט גיין צו די פאליס אויך נישט עס מאכט אסאך שלום ומעלה תשובות על הכתב לזיכוי הרבים. בספרו המיוחד והמפורסם משיב שלום ובגליונות היוצאים לאור על ידי ארגוננו הגאון הגדול המפורסם אדוננו מורנו הרב מנחם מענדל פוקס שליט"א ימח שמו וזכרו ער זאל האבן אזוי פיל נחת פון זיינע קינדער וויפיל די טאטע טוט האבן פון די מיידל וואס מען האט זי גערעיפט האט נישט געלאזט גיין צו די פאליס און וויפיל דער גבאי זיינער אין בית מדרש האט גערעיפט נאך קינדער רב דקרית שומר החומות ברמות. ומו"צ בעדה החרדית רב ארגוננו משמרת השלום אויף וואס איז עס אן אייוועלט קאווערט זיי שרייבן עם פטירת אמו הצדקנית אשת חיל מי ימצא הרבנית חי' דבורה פוקס און איך זאג אז ס'איז אן אייוועלט קאווערט אז אזא שייגעץ זיצט און פסקנט פאר אידן שאלות. דאס איז וואס איך האלט ענק אין איין זאגן, מען קוקט צו וואס דא גייט פאר, מען שטעלט ארויס פלאקאטן אויף מענטשן וואס האבן אונטערגעברענגט יעדן זיק פון אידישקייט, יעדן זיק, פון מענטשן וואס האבן געוואלט מגדל זיין קינדער לתורה ולחופה ולמעשים טובים וליראת שמים, און אויף דאס שרייבט מען נאכדעם גרויסע פלעקאטן, זענען געווען צדיקים צדקניות און ס'איז אן אבל גדול, wow וואס דא טוט זיך, איך זאג ענק ס'איז דא דא איינער א רב וואס פלעקאטן איז דא גאלאר וויפיל דו ווילסט, ווען נישט די פלעקאטן וואלטן עטליכע בילדינגס צוזאמגעפאלן, ס'האלט צאם פשוט די ווענט פונעם בילדינג, און שטעל דיר פאר ער איז געווען א נואף, ער איז געווען א מקווה שוויין, א מקווה חזיר. און די זאכן הארען מיך מורא'דיג. קומט א ראצער ווי מענדל פוקס, ער איז געווארן א דיין ביי די עדה, קען ער אביסל לערנען, נו וואס איז, קען ער אביסל לערנען, גיבט ער א איסור אז די פרוי פונעם וויקטעם, די מאמע פונעם וויקטעם, זאל נישט גיין צו די פאליס, און נאר ווען זי קומט אים פארהאלטן שרייט ער אויף איר, גיי ארויס פון מיין בית דין שטיבל, פארוואס זאל זי ארויסגיין?

איז אינגאנצן אויף מיין זייט. נישט לגבי זיין פעטער. איך האב נישט נישט גערעדט וועגן זיין פעטער קיינמאל מיט אים. נאר ער האט ער האט געוויזן. איך האב דאך פארפירט מען זאל לייגן איבעראל קעמערעס. האט ער געוויזן איינעם ער זאל מיר זאגן ער האט צוויי און דרייסיג קעמערעס אין זיין אפיס און ער קען דעם גאנצן בילדינג דורך און דורך זעהן בסקירה אחת. אזוי שטייט דארטן, די גמרא ברענגט מסכת ראש השנה, כל באי עולם כולם עוברים בפניך כבני מרון, עסטו דאך מיינען אז איך נעם מיר דא צוויי טעג ראש השנה ווייל ס'דויערט דעם אייבערשטן חס ושלום צייט דורכצוגיין יעדן מענטש, זאגט די גמרא ניין, הכל בסקירה אחת, אין איין סקירה אין איין בליק איז האלט די גאנצע וועלט דורכגעגאנגען, די גאנצע איך ווייס וויפיל ס'דא אויף די וועלט, דרייצן ביליאן מענטשן, אלעס גייט דורך אין א סקונדע. אלע מחשבות דיבורים מעשות פון דעם גאנצן יאר און פונעם קומענדיגן יאר וואס ס'גייט זיין צו אים אויף ארום אנגעשריבן, ווייזט ער מיר אז ער קען דורכקוקן בסקירה אחת דאס גאנצע. האב איך אים געזאגט ס'איז דא א פלאץ אונטן, דארט איז דא א עלעוועיטער, דארטן קענען זיך באהאלטן קינדער, האט מען מיר געזאגט אז מ'האט טאקע געטראפן דארטן צוויי בחורים אמאל באהאלטן, האט ער גראד אריינגעלייגט א ווידיאו, ער איז שטאלץ דערמיט. קומט דא אן א שייגעץ א לאו לייף א גארנישט און ער געט א זאג מען טאר נישט גיין צו די פאליס, איי מען האט דאך דאס קינד גערעיפט, קודם אז מען גייט נישט צו די פאליס קען מען נישט באקומען קיין הילף, אז מען גייט צו די פאליס האבן זיי ספעשל הילף, און נו פארוואס זאל מען נישט גיין ווייל ער העלפט דיר אביסל צו אין בית מדרש? דו שייגעץ דו לאו לייף. כ'האב שוין אסאך מאל מסביר געווען אז א נואף זאגט די גמרא לסוף מבקש ככר לחם, די אלע וואס זיי העלפן צו האב איך שוין באמערקט האבן אויך אלע לסוף מבקש ככר לחם, מענדל דו'סט נאך זיין א אפגעפרעגטער מענטש אין אלע גאסן, אזוי ווי אלע רבנים חזירים און די אלע רבנים וואס האבן צוגעהאלפן די חזירים. כ'גיי דא דורך בית חינוך וסעמינאר לבנות אורה ושמחה, בקיצור איז דא דא אנגעלייגט אסאך באקסעס מיט אלעם. איז פרעג איך דא איינעם וואס גייט דא פאר מיט דעם בית אורה ושמחה, זאגט ער לאמיך דיר עפעס זאגן נחום, ס'איז אורה מיט שמחה, ס'איז א מיידל סקול, ניין עניוועי, ס'איז אלעס איז ברוך השם, זיי זאגן ס'קלאפט גוט, כ'האנדל יעצט מיט זיי זיי זאלן אויך אריינלייגן ווידיאו, און זיי האלטן דערביי, נאר ס'קען זיין די גאווערמענט וועט עס יעצט אפרואוון זיי'ן באצאלן, ס'פארט. געהאט עטליכע מיטינגען דא וועגן געוויסע זאכן, וועגן די עניינים, וועגן מיינע עניינים, און ברוך השם איך זעה אז אזוי ווי אין אמעריקע איז יעדער מסכים אויף אלעם, זענען דא אויך מסכים, מען זאל לערנען מיט די קינדער, יונגלעך מיט מיידלעך, דעוועלעפמענט אוו די באדי, ס'איז מורא'דיג וויכטיג. יעצט בין אדם לחבירו איז א מורא'דיגע סאבדזשעקט, איך זאג אייביג מען דארף רעדן דערפון, ווייל קיינער רעדט נישט דערפון.

וויפיל די מנוולים באקומען. פאר די מנוולים עווריבאדי ספיקס אפ, מען טאר נישט, ס'איז אן איסור, דער חפץ מיטן חיים, עה, און וואס איז מיט די וויקטעמס? זיי דארפן מיטטראגן דאס אלעס אין קבר? יעצט איינער האט מיך געפרעגט אז ער וויל האבן דעם טעלעפאן פון דעם סייקאלעדזשיסט וואס האט. געטראפן אז א פרוי איז געווארן גערעיפּט מיט צוואנציג יאר צוריק, מסתם וויל ער עס האבן פאר זיין משפחה, עפעס מסתם איז אויך דא פראבלעמס, און דערס נאטינג ראנג ביקאוז אונז האמיר געלעבט אין אזא מין סדום און עמורה אז טאמער דער אייבערשטער וועט נישט אונטערברענגען די אלע חזירים אזוי ווי ער האט אונטערגברענגט סדום און עמורה וועט ער מוזן בעטן מחילה ביי סדום און עמורה ווייל זיי זענען געווען פאר מתן תורה און ער האט זיי באשטראפט און אונז זעמיר נאך מתן תורה און ער באשטראפט זיי נישט איז וויל איך דיר זאגן די פרוי לכאורה קען יעדער סייקאלעדזשיסט דעס באווייזן. אבער די פרוי ארבעט ספעשל אויף טשיילד מאלעסטעישן, זי האט גענומען איר קורס ספעשל צו דעם, און פון ווען זי האט אנגעהויבן האבן מיר אונז איר געהאלפן זי זאל אריינגיין אין בית ישראל, און מען האט געגרינדעט דארט א קליניק, איך בין געווען פון די מייסדים פון דעם קליניק, איך האב צוגעהאלפן, און ווייל כ'האב געטענה'ט אז ס'נישט דא פאר טשיילד מאלעסטעישן קיינער וואס ס'פארשטייט צו דעם, אפילו ווען מען פארשטייט יא, ס'נישט דא ווער ס'טוט אין דעם. דעמאלטס האט מען דאך געהאלטן ס'געשעהט נישט, וואס דארף מען זיך לערנען? סאו איך וויל דיר געבן איר נאמען, און איך וויל דיר געבן איר טעלעפאן, און דו דארפסט זי אליינס קאלן, און דאסטו ערלעדיגן אלעס. יעצט, דו זאגסט איך זאל דיך צוריק רופן פרייוועט, איך רוף קיינעם נישט צוריק פרייוועט, און נאך א זאך, די זעלבע שאלה וואס דו האסט האט מיך געפרעגט יעצט אן אנדערער אויך. זאלסט דיך אויסלערנען איין זאך, כל מה שיש בים, יש ביבשה, אלעס וואס טוט זיך אפ ביי דיר אין שטוב, טוט זיך אפ ביי א צווייטן. איז אז כ'וועל עס דיר געבן פרייוועט, העט דאך די צווייטע נישט האבן, טעל איך עס ארויס, און בכלל זאלסטו וויסן זי איז א פרוי און ס'איז זייער גוט אויב דו גייסט מיט א פרוי אדער מיט א מיידל, אוודאי זאלסטו מיטגיין אבער ס'איז גוט אז דו גייסט צו א פרוי, און חוץ פון דעם איז גוט צו גיין צו א שומרת תורה ומצוות, ווייל די סייקייטריסט קענען נישט גלייבן אז אונז זעמיר זיך פורש אויף צוועלף טאג א חודש, זיי זאגן אה מעיבי הי דאזענט לאוו יו מעיבי דיס און מעיבי דעט, אונז האבן ברוך השם זייער ליב אונזערע ווייבער אזוי ווי ס'ווערט געברענגט אין אלע ספרים אז מיט דעם וואס מ'איז זיך פורש, זאגט רבי עקיבא, וועגן דעם האט דער אייבערשטער געגעבן נדות כדי שתהא חביבה על בעלה כיום כניסתה לחופה, ס'איז דא א גרויסע ליבשאפט אז מ'האט עס נישט יעדן טאג, אבער די סייקייטריסט גלייבן נישט, זיי מיינען אז דער מענטש לויפט ארום אין די פאר טעג, ער האט שוין געטראפן נאך איינע, וועגן דעם איז זייער גוט צו גיין צו א אידישע. איך האב אמאל אליינס געהאט, דער דאקטער האט געזאגט מיין ווייב מוז האבן א סעזעריען, האב איך אים געפרעגט פארוואס, לויט די טעג איז דאך נאך גארנישט געשען, זי איז נאכנישט דא, זאגט ער מיר, ער האט מיר געוויזן אז יא, ווייל זיי רעכענען פון ווען זי האט געהאט די פירסט די פיריעד, פון די פירסט דעי. זאג איך אים, דו נאר וואס דו ביסט, איך האב דאך נישט געוואוינט מיט מיין ווייב צוועלף טאג נאך די פיריעד, זאגט ער מיר, יו נאו סאמטינג ראביי, יו טינק איי עם סטופיד? יו סלעפט אין וואן רום, ער האט נאך געמיינט איך שלאף מיר אין איין בעט אויך, יו סלעפט אין וואן רום ענד אין וואן בעד וויט א וואמען פאר טוועלוו דעיס ענד יו דידענט טאטש האר, טעל איט טו די מערינס זאגט ער מיר, דאנט איווען טעל מי דיס נאנסענס. בקיצור זאג איך אים ליסן, נאנסענס אהער נאנסענס אהין, דיס איז די טרוט. כ'האב אנגעהויבן מסביר צו זיין, ער האט אנגעהויבן צו פארשטיין, און ער האט מיר געזאגט, טענק יו ראביי, ביקאוז נאו איי ריעלייז דעט איי העוו טו פוט אין פאר אלל די דזשואיש ווימען הו אר אבזערווענט אנאדער טוועלף דעיס, ענד נאט טו בי סאו העיסטי טו קאט. פארשטייסט? סאו, די סייקאלעדזשיסט און סייקייטריסט פארשטייען נישט א תורה'דיגן לעבן, און ממילא איז גוט אז זי זאל גיין צו א אידישע פרוי וואס זי קען הלכות און הלכות נידה, און זי קען אלע באלאוניס וואס גייט פאר ביי אונז. זי קען אלע וואס זיי טשיטן, שי נאוס אלל אבאוט עווריטינג, און איך וויל דיר זאגן, דאס איז איר נאמען און דאס איז איר נאמבער, און לכאורה טאמער האט איר נישט קיין געהעריג אינשורענס, איר האט מעדיקעיד, וויבאלד זי ארבעט אונטערן האספיטעל פון בית ישראל, קען זי נעמען מעדיקעיד אויך, אזוי איז געווען ביז יעצט, און גייטס און האטס הצלחה. יעצט הייסן הייסט זי מיסיס מערמעלסטין, און זי ארבעט אין סאוורי קליניק, דאס איז אין בית

מערמעלסטין, איז איר דיירעקט נאמבער איז טו וואן טו פאר טו או פאר פאר פאר טו. און איך וויל אייך זאגן נאך א זאך וואס איז זייער וויכטיג צו וויסן, אז עס איז געווען אמאל א מענטש וואס א סייקיאטריסט איז געשטארבן איז ער געגאנגען וויינען וואס ער וועט יעצט טוהן, האט אים דער רב געזאגט אזוי, וואס האסטו געטוהן ביז יעצט, ביסט געגאנגען אין אפיס, ביסט דיך אראפגעלייגט אויף אזא קאוטש, האסט דיך אויסגערעדט א דריי פערטל שעה, האסט באצאלט די צוויי הונדערט דאלער און ביסט אהיימגעגאנגען, זאגט ער קענסט טוהן די זעלבע, גיי צום זעלבן קאוטש, רעד דיך אויס, נאר אז דו זאלסט דיר איינשפארן די צוויי הונדערט דאלער, דאס וועט דיך נישט קאסטן. איז וויל איך זאגן, מיסיס מערמעלסטין איז נישט קיין חד בדרא, מיר האבן שוין געזאגט צענדליגע סייקיאטריסטס זייט דו האסט אנגעדרייט דעם גאנצן מצב פון סעקשועל אביוז איז דאס געווארן א חלק פון דעם לימוד, דאס איז טשעפטער וואן היינט, די ערשטע זאך וואס יעדער סייקאלעדזשיסט און סייקיאטריסט פרעגט דיך וואס איז געווען מיט דיין היסטערי אף אביוז, וואס ביז אפאר יאר צוריק האט מען נאכנישט געוואוסט, קוים ס'איז דאך נישט.

און ס'איז צו א לאנגער שמועס, דאס איז נישט אויף ערב פסח, און איך בין דא מיט איין פיס אויף א דאך פון א מקווה, און איך פאר פון מקווה צו מקווה, איך בין אין אויסלאנד, איך בין אין ארץ ישראל. איך וויל דיר נאר זאגן די היילייטס, איך האף צו זאגן א שיעור אם ירצה השם נאך פסח, אבער די היילייטס וואס איך וויל דיר זאגן איז, ס'איז דא א רמב"ן, דער רמב"ן ברענגט אינעם בריוו, די באקאנטע בריוו פונעם רמב"ן, וכאשר תקום מן הספר, ווען דו וועסט אויפשטיין פונעם ספר, זאלסטו מאכן, פיינעל אנאליסיס, וואס קען איך ארויסנעמען פון דעם וואס איך האב געלערנט היינט אדער יעצט? און דאס איז די וויכטיגסטע זאך אינעם דרך הלימוד, דו מוזט פארשטיין, מען לערנט נאך א בלאט און נאך א בלאט און נאך א סברא און נאך א סברא און נאך א סברא, דו מוזט דיך אריינברענגען אין די מציאות פון די זאך, לא מיבעיא ווען מען לערנט שולחן ערוך ביסטו דאך אין די זאך, ווייל דו דארפסט וויסן וואסערע ברכה מאכט מען, וועלכע מאכט מען פריער, אין הלכות שבת וואס מעג מען און וואס טאר מען נישט. דו ביסט אין די זאך, ס'איז נישט אז די תורה איז א חכמה וואס דו לערנסט עס, ניין, דו גייסט אריין אין די זאך, וכאשר תקום מן הספר, איך געדענק ווען איך בין געווען א בחור און איך האב געלערנט, וויאזוי איך האב געענדיגט לערנען, האב איך געענדיגט פופצן מינוט פארן שיעור, למשל, דער שיעור האט זיך אויפגעהערט מיט. האלב צוויי, און האלב צוויי בין איך געגאנגען עסן לאנטש, א קוואדער נאך איינס האב איך שוין נישט געלערנט ווייטער, איך האב געמאכט אנאליסעס וואס איך האב געלערנט ביז יעצט, איך האב עס צאמגענומען, יעדער ביזנעסמאן טוט אויך אזוי, ס'איז דורך געגאנגען א האלבער טאג, ער האט פארדינט, מאכט ער אנאליסעס, וואס האב איך פארדינט, און אויף וועלכע סחורה האב איך דאס מערסטע פארדינט, און ער שרייבט זיך עס אריין אין זיין בוק, נאכדעם ווען מען דארף קומען ארדערן נאך סחורה, ווייסט ער.

די וויכטיגסטע זאך, ווען דו גייסט צו צו די הלכה, עסטו וויסן אז די גאנצע גמרא וועט ביי דיר בלייבן. ווייסט למשל איך האב פארגעלערנט דף יומי צען יאר, איך האב פארגעלערנט אנדערטהאלב מאל ש"ס. די מענטשן וואס זענען געזעסן ביי מיין שיעור זענען געקומען ממש מיט מסירות נפש, זיי האבן איבערגעלאזט זייער ארבעט, ווייל ס'האט זיך אנגעהויבן אכט אינדערפרי ביז צען. פארוואס האבן זיי עס ליב געהאט? ווייל איך האב קיינמאל נישט איבערגעלאזט נאך די גמרא, נאך די רש"י, נאך די תוס', ארייט אונז האבן נישט געלערנט תוס' אינעווענדיג, אבער איך האב קיינמאל נישט איבערגעלאזט, איך האב ענק איבערגעלאזט אינמיטן פעלד? ניין. כ'האב זיי געזאגט יעצט זאלט עטץ וויסן, אויף די זאכן וואס מ'האמיר היינט געלערנט איז נישט דא קיין שולחן ערוך, ווייל ס'איז נישט נוגע למעשה היינט. אויף די זאכן וואס מ'האמיר היינט געלערנט איז יא דא א שולחן ערוך, און ס'איז נוגע היינט. וויאזוי איז עס נוגע? האב איך עס אריינגעברענגט וויאזוי דיר קען זיין א מציאות אז ס'זאל דיר זיין נוגע. האט ער אנגעהויבן צו כאפן, טאקע ער איז א חלק אין דעם שיעור, ער איז נישט ער האט עס געהערט און ער האט מיר. קונה געווען א חכמת התורה, ניין ער איז דערין, אים קען עס צוניץ קומען. יעצט כ'האב ענק שוין פארציילט אמאל א מעשה, כ'בין געווען פארמישט אין רוסלאנד אין עפעס א געשעפט אז ס'געווען איינער וואס ער איז געווען א רעפיוזניק, ער איז געווען א רעפיוזניק ער האט נישט געוואלט האלטן די רוסישע עה קאמוניסטישע געזעצן, ער האט געוואלט זיין א איד א בן תורה, און מ'האט אים געכאפט, דאס איז געווען אין די אכציגערע יארן, מ'האט אים געכאפט מ'האט אים איינגעזעצט, אויף אייביג. ער האט אבער געהאט א מיידעלע, און אזוי ווי דער צווייטער ברודער האט חתונה געהאט אפאר יאר שפעטער, ס'איז שוין נישט געווען אזוי ריסטריקטעד אז מען טאר נישט זיין קיין איד. בקיצור האט ער געזאגט פאר זיין ווייב איך וויל ארויספארן אויף ארץ ישראל, אז ער קען דעמאלטס באקומען גרינג פאפירן אויף ארץ ישראל. שוין. און די סוף איז געווען אז ער זאגט צו זיין ווייב, איך קען נישט איבערלאזן מיין ברודער'ס טאכטער דא מיט מיין ברודער'ס ווייב, ווייל זי קען נישט צופיל אידישקייט, דאס קינד וועט נישט אויפוואקסן קיין איד, איך נעם אויך מיט אונזער ניס. שוין, האט די ווייב מסכים געווען, און די ווייב פונעם ברודער וואס זיצט אין תפיסה האט אויך מסכים געווען, ווייל זי האט דאך געזען אז איר מאן וועט נישט ארויסקומען אזוי שנעל, זי וועט זיין ביזי פארנדיג אויף סיביר און אויף מאסקעווע, האט זי געזאגט, נעם מיט און כאווע אויף דאס קינד אידיש. ויהי היום, דער צווייטער ברודער איז ארויסגעקומען און האט זיך באזעצט אין פתח תקוה, נישט אין חיים משה'ס פתח תקוה, אין ארץ ישראל איז דא א שטאט וואס הייסט פתח תקוה, עניוועי, איז האט זיך דארט באזעצט, און ער איז געווארן א סופר, געווען זייער אן ערנסטער מענטש, איין טאג אינדערפרי גייט ער. צום דאווענען, ס'איז געווען א גרויסער נעפל און ס'איז געווען דארטן א גארבידזש טראק וואס דער גארבידזש טראק האט אים נישט באמערקט און האט אים געגעבן א האק אראפ און שוין ער איז אראפגעפאלן און ס'איז געקומען די הצלה, די ארץ ישראל'דיגע הצלה, נישט פון אמעריקע, בקיצור און מ'האט אים אריינגעפירט אין שפיטאל, מ'האט אים אריינגעפירט אין שפיטאל זאגט דער דאקטער הער אויס ער האט בלידינג אין דע העד מ'קען אים גארנישט טון ער האט בערך דריי פיר אדער פינף שעה מאקסימום צום לעבן איז מ'זאל אהער ברענגען זיין ווייב און זיין ווייב זאל אים זאגן גוד ביי און שוין און אזוי איז געווען מ'האט געברענגט די ווייב די ווייב איז געקומען צו זיין בעט זאגט ער דו ווייסט מיין טייערע ניס די וואס מיר האבן מיטגעברענגט מיין ברודער'ס טאכטער איך וויל איר אויך זאגן גוד ביי בקיצור מ'האט איר אויך געברענגט און ער זאגט איר אויפן טויטן בעט איצט מיין טייערע ניס איך וויל דיר עפעס זאגן איך וואלט זייער שטארק געוואלט מיט דיר הייראטן איך וויל דיך מקדש זיין און נעבעך ס'איז געווען אן אומגליק די ווייב קוקט עס נעבעך צו אז אויפן טויטן בעט א משוגענער מענטש ער וויל הייראטן די ניס וואס זי איז קוים צוועלף דרייצן יאר, איט וואז א קרעזי דיעל, אבער זי זאגט אזוי, יוי נעבעך ער האט געכאפט א זעץ אין קאפ איז ער אביסל משוגע געווארן אויכעט, איז ס'מאכט זיך ס'זאל זיך נישט מאכן, עניוועי, און ער הייבט אן אים צו מוטשען און זי האט נישט געוואלט, זי האט נישט געוואוסט וואס פאר אן אבליגעישאן ס'וועט דא זיין, עניוועי. נאכדעם האט האט זי געזען אז ער איז זייער והי' כמשמעו ער זאגט נאכאמאל און נאכאמאל, האט זי געקלערט וואס קען עס שוין זיין ער גייט דאך עניוועי שטארבן אפאר מינוט ארום, שוין איז ער געגאנגען און האט ארויסגענומען פופציג שקל פון זיין טאש און ער האט געגעבן א זאג, איך ברענג צוויי עדות אלטע מענטשן דארטן אין שפיטאל און ער האט געזאגט הרי את מקודשת לי בכסף זה כדת משה וישראל און יעדער האט געזאגט מזל טוב, משוגענער און ס'איז געווארן א שידוך. זי איז געווארן אן אשת איש. שוין. למעשה ער איז טאקע געשטארבן, און נאך די שלושים איז די ווייב געגאנגען צו באקומען א צעטל אז זי מעג חתונה האבן אז זי איז אן אלמנה. אזוי גייט דא דער סדר אין ארץ ישראל, מען גייט צו די רבנות, אדער מען גייט צום אייגענעם רב, און זי איז געגאנגען צו רבי שלמה זלמן אויערבאך, זי האט געזאגט איך וויל האבן א בריוו אז איך מעג חתונה האבן ווייל מיין מאן איז געשטארבן. שוין. רבי שלמה זלמן זעצט זיך אראפ מיט איר און ער פרעגט, זאג מיר, איך וויל דיך פרעגן עפעס. ווי לאנג האסטו געהאט חתונה געהאט מיט דיין מאן? זאגט זי, קוים ניין צען חדשים, זייער זייער ווייניג. פרעגט ער, קינדער האט עטץ געהאט? זאגט זי ניין? ביסטו שוואנגער? זאגט זי ניין? זאגט ער, דיין מאן האט אפשר א ברודער? זאגט זי, יא ער האט א ברודער אין סיביר ווי מ'קען נישט צוקומען, ווי די זון און די לבנה זאגט נישט א גוטן טאג און א גוטע נאכט. שוין, זעצט זיך אראפ רבי שלמה זלמן, ער זאגט, מיט גרויס צער בין איך דיר מודיע, דו ביסט חיוב צו נעמען אדער יבום אדער חליצה. און היינט אז יענער האט חתונה געהאט געט מען דאך נישט קיין יבום נאר חליצה, בכלל געט מען נישט נאר היינט חליצה ווייל מען מוז עס טוהן לשם שמים, ס'איז א גאנצע אריכות, האט ער געזאגט איך קען דיר ליידער נישט געבן קיין שום צעטל אז דו קענסט חתונה האבן ווייל דו דארפסט גיין אויף סיביר און אדער ברענגען דיין מאנ'ס ברודער אהער אדער אונז מיר פארן אהין רבנים און דארט וועסטו באקומען חליצה, האט זי אנגעהויבן צו וויינען רבי, יור אוט אוו יור מיינד מיין שוואגער זיצט אין די שווערסטע תפיסות וואו מען קען נישט צוקומען. אפילו זיין ווייב קען נישט צוקומען, און ווען אונז גייען דארטן ברענגען חליצה, וואס אויך, ווי איז דאס מעגליך? איז מיט גרויס צער בין איך דיר מודיע אז אויב אזוי קענסטו נישט חתונה האבן. שוין. קיצור די פרוי האט געזען כי כלתה אליה הרעה א יונג ווייבעלע זאל נישט קענען גיין יעצט חתונה האבן, האט זי געזאגט, רבי איך וויל פרעגן דעם רבי'ן, מיין מאן אין שפיטאל האט ער געזאגט פאר זיין ניס, מיין ברודער'ס טאכטער, אז ער וויל מיט איר חתונה האבן. פרעגט רבי שלמה זלמן, צו וואס האט ער דאס געטון? זאגט ער, דער רבי זאל אנטשולדיגן, ער איז געווען, זעט אויס, בארירט אין קאפ, און ער האט געזען א יונג מיידעלע, זיין ניס, האט ער געוואלט מיט איר חתונה האבן. און נישט נאר דאס, דער רבי זאל וויסן וויאזוי עס האט אים געבארירט דער זעץ אין קאפ, אז ער האט איר געזאגט, פֿופֿצן פרויען פטר'ן אלע צרות. דאס הייסט, רבי, ער האט געהאט חשק פֿופֿצן פרויען צו נעמען. ר' שלמה זלמן שטעלט זיך אויף און ער זאגט מען זאל שוין רופן א טעקסי, צוויי זאל מען רופן, איינס וואו ער וויל פארן מיט די טעקסי, און די אנדערע זאל די פרוי נאכפארן מיט די טעקסי, מען פארט אין שפיטאל, בקיצור קומט אריין אין שפיטאל, ר' שלמה זלמן זוכט אויף די צוויי עדות און ער פרעגט זיי, עטס האטס געזען ס'איז געווען פֿופֿציק שקל? יא רבי, און ער האט זיי אויסגעפרעגט, צו זענען ביידע געשטאנען בשעת ער האט געגעבן די קידושין? יא, זיי האבן ביידע געזען, זיי האבן געוויטנעסד די גאנצע דיעל. פרעגט ער די צוויי אלטע באטשי'ס, און איך וויל פארשטיין, צו וואס האט ער זי געברויכט? ער איז דאך געווען אויפן טויטן בעט. זאגט ער, רבי, איר מיינט נאר ער האט געברויכט די פרוי? ער האט געברויכט פופצען פרויען! האט ער געשריגן. מיט פופצען פרויען ווערט מען פטור אלע צרות. איז געגאנגען רבי שלמה זלמן אויערבאך און ער האט געזאגט מען זאל אים ברענגען א בענקל. ער האט נישט געקענט קומען צו זיך, ער געט א בריוו פאר די פרוי, קענסט גיין חתונה האבן צו וועמען דו ווילסט. זאגט זי, רבי יעצט בין איך שוין קאנפיוזד, פריער האסטו מיך געסטראשעט איך קען נישט חתונה האבן ביז איך ברענג מיין שוואגער, אדער איך פאר צו אים אדער ער קומט אהער, און יעצט פלוצלינג וואס איז דא געשעהן, וואט העפענד, ווייל ער איז משוגע געווארן? זאגט רבי שלמה זלמן אויערבאך, ער איז גארנישט משוגע געווען, הער וואס דא גייט פאר, ער האט געזען אז דו גייסט פאלן א קרבן, ווייל דו דארפסט האבן איינער זאל דיר געבן אדער יבום אדער חליצה, און דער ברודער זיינער קען עס נישט טון ווייל ער איז נעבעך אין תפיסה, האט ער געטון א גאונישן אויפטו, ער האט חתונה געהאט מיט זיין ניס.

א פאוסטמארק מען זאל וויסן חמש עשרה נשים, האט אנגעהויבן רבי שלמה זלמן צו קרעכצן, איך בין די פוסק הדור און דא קומט א איד פון רוסלאנד וואס איך ווייס נישט ווען ער האט געלערנט און ער זאל קענען אזוי אויסארבעטן אז זיין ווייב זאל נישט בלייבן אן עגונה, זאגט ער זעהט אויס אז מען לערנט תורה מתוך הדחק איז עס אן אנדערע תורה, ס'איז נישט רבי שלמה זלמן'ס תורה פון ירושלים, יעצט אין די מעשה וויל איך דיר צולייגן נאך א קלייניקייט זאלסט פארשטיין.

ענדן פונעם טאג צו פון א האלבן טאג צו פונעם שיעור, שיעור עיון שיעור פשוט, איך ווייס וואס איך האב געלערנט. די צווייטע איז דו דארפסט וויסן וויאזוי דאס קען מיר אמאל נוגע זיין. איך וועל דיר מסביר זיין מיט א משל זאלסט פארשטיין, למשל ס'איז דא פארבס מעגעזין, ס'זאגט יעדער ביליאנער און פון די גרעסטע הונדערט אין אמעריקע, דו קוקסט אפילו נישט דארט אריין, דאס איז דיר נישט נוגע וויפיל טראמפ איז ווערט, ס'איז דיר נישט נוגע. וואס דיר איז נוגע איז אז סוף וואך מוזטו פארדינען זיבן, אכט אדער ניין הונדערט דאלער זאלסט קענען מאכן ענדס מיט און זאלסט קענען קויפן פאר דיין מיידל א קליידל לכבוד פסח און פאר דיינע אינגעלעך א שיכל. סאו די ביליאנס האט נישט מיט דיר גארנישט. און ווען דו ליינסט עס געדענקסטו נישט צו מיליאן צו ביליאן, איט דאזענט אינטערעסט יו. אבער דיין בודזשעט און דיין פעיראל טשעק, דאס ווייסטו זייער פונקטליך, ביקאוז אן דעם קענסטו נישט עקזיסטירן. איז במילא איז די זעלבע אויכעט ווען די לערנסט תורה מוז דיר זיין אזוי ווי ס'אינטערעסירט דיך פאר א ווערי ספעשל ריזען, אויסער דעם וואס דער אייבישטער הייסט מ'זאל לערנען תורה, נאר די מיזט דיך מאכן א חלק דערפון אז דאס קען דיר אמאל נוגע זיין צו סעיוון דיין לעבן און די לעבן פון דיינע קינדער און אזוי ווייטער, און דעמאלטס וועסטו עס לערנען אויף אזא מין אופן אזוי ווי די רמב"ן זאגט וכאשר תקום מן הספר עסט דיך אויפשטעלן פון דעם ספר, עסטו דעמאלטס מעיין זיין וואס דאס איז נוגע פאר דיר. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. איך גיי דא שפאצירן יעצט אין ירושלים עיר הקודש ביינאכט, נישט צו שפעט, און נישט לויפן דורך נאך די משמרת הפיפיק חברה, ניין, ס'איז בערך ניין, און פלוצלינג שטעלט מיך איינער אפ, איך האלט אינמיטן מאכן דעם האטליין, איך רעד אריין אין אזא מאשין, שטעלט ער מיך אפ און ער זאגט, אוי, דו האסט א טמא'נע כלי, די רבנים די רבנים. זאג איך לאמיר דיר זאגן צוויי זאכן, נאמבער וואן דאס איז בכלל נישט קיין טעלעפאן, זאג איך אים נעם עס אין די האנט באקיק עס, מיט דעם מאך איך הקלטה, אה סליחה זאג איך אים איך וויל דיך פרעגן דאס אז מען נעמט בחורים און מיידלעך אין מיליטער איז אויך אזוי אמת ווי דאס אז איך האב א טרייפענעם פאון? זאגט ער נעה, אונז האמיר געמאכט א מיסטעיק א טעות, פיין שוין. זעמער דאך שוין קלאר ווי מ'האלט. זאג איך אים, און יעצט זאל איך דיר ווייזן, איך האב יא א טמא, א טרייפענעם פאון, ווי עטס רופט עס, איך האב דיך אין דר'ערד אויך דו מיט אלע רבנים, עטס עטס אויפהערן צו טאטשן קינדער, עטס עטס אויפהערן צו מאלעסטן קינדער, און עטס עטס אויפהערן ענקער אלע גארבידזש, און אז דו ווילסט, נעם עס צו, און איך רוף שוין די פאליס. אונז דארף מיר זיך צוריק שלאגן מיט די שקצים, ווייל ווען נישט האבן זיי אונז געווינען. אונז צו מיר נאך גיין מיט פאלעטשינטן אויפן קאפ, עטס עטס זען. זיצן מענטשן, זיי טראכטן וויאזוי מען באגראבט דעם עולם, און אונז מוז מיר זיך לאזן. פארוואס? ווייל יענער האט נישט קיין דזשאב. זאגט ער מיר, למעשה הייבן זיי דאך אן גראד, אזוי ווי דער דאווידאוויטש האט דעמאלטס אנגעהויבן, איך קען שיסן, אונז קען מען הרג'ענען, זאג איך, הער אויס, ער הייבט אן אזוי, איר ווייסט, אונז קען מען, אונז קען מען, זאג איך, דו קענסט גארנישט, דו קענסט מאכן וואס דו עסט און קאטענען וואס דו טרינקסט, מער קענסטו גארנישט, ווייל אונז האמיר זיך ארגאניזירט יעצט ענק אונטערצוברענגען, נישט איך, יעדער וואס האט א געפיל. פאר אידישקייט אז ס'זאל נישט אויסזעהן שמוציג און מיס, דעי אלע האבן זיך גענומען איבער ענק, עטס זענטס רשעים שקצים אונז וויל מען פון ענק נישט הערן מער, נישט דא קיין משמרת הצניעות, עטס האטס נישט געהאלפן קיינעם בקיצור האטס עטס געמאכט געלט ענד דעטס די ענד, ווי דאנט וואנט העיר עניטינג וואט יו העוו טו סעי, שוין ער האט געזעהן איך רעד מיט באק ציין האט ער אפגעפיצט. שלאגן דאס איז אלעס העלפט שוין נישט היינט ווייל הי דאזענט נאו וואס עמיונישען אונז האמער, דעטס איט. זיך ארויפגעלייגט טשוואקעס אויף כלל ישראל צו טעראריזירן כלל ישראל פאר נאו גוד ריזען? וואס איז דאס אנדערש ווי די אראבער וואס זיי טוען טעראריזירן כלל ישראל? וואס איז דאס אנדערש? וואס ווייל דו ביסט א איד מעגסטו? אונז האבן מיר אראפגעווארפן ענקער עול ענקערע אלע משוגעת'ן זאלט עטס האלטן ביי זיך. ביי די קלאוס ניט חסידות'ן דארטן ווי מ'קען נישט מיט ענק עפארדן. ביי אונז האט אהרן טייטלבוים אויכעט געוואלט ווערן א גאנצע קאנטראל פריק. דערפאר האט מען גענומען זאמא לייבן. זאמא לייב איז, וויאזוי זאגט דארטן די גמרא, לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים. מ'האט גענומען זאלי קאהן ווייל דער עולם וויל נישט מער היינט האבן קיין שום אבליגעישאנס, קום איך יא דאווענען קום איך נישט דאווענען צום רעבין, כ'מיין נישט צו מ'קומט בכלל נישט דאווענען, גראדע אויף דעם קוקט אויך קיינער נישט. וואו ראיה האטס מיך ארויסגעווארפן פון אלע שילן, נאר מען מיינט צו זאגן אז טאמער קום איך יא שבת צום טיש, צו איך קום נישט, צו איך קום צום דאווענען, צו איך קום נישט, ווי דאונט וואנט דיס עני מאר, אונז האבן מיר אראפגעווארפן דעם עול פון די שקצים מיט די בהמות מיט די אלטע פארצייטישע קהילות, ווי דאונט וואנט איט, דעמאלטס איז געווען ערליכע אידן, זיי האבן עס געפירט, רבנים האבן עס געפירט, און דעמאלטס איז אויך געווען קהילות וואס איך ווייס נישט וויפיל אמת איז געלעגן דערין. כ'רעד נישט אויף די גאר גרויסע מפורסמ'דיגע רבנים, אבער עס איז געווען אסאך שקצים אין די צייט אויכעט, אבער היינט וויל מיר אונז נישט דאס מער, היינט איז נישט דא גארנישט, יעדער איז א איד, יעדער איז אן א סיטיזן אדער אן אמעריקען אדער אן איזרעילי אדער א קענעדיען אדער אן אינגליש ענד דעטס איט, דעטס אלל ווי וואריד אבאוט. ס'איז געווען א איד, א גרויסער גנב, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען, ער איז שוין אלט, קיצער ער האט געהאט הילושענס, הילושענעישענס, ער איז געגאנגען ער האט געזאגט אמאל אז ער קומט יעצט פון תחנה מרכזית אין ירושלים און א איד ווארפט דאלערס פון דעם גרויסן האטעל די הילטאן, נאך א דאלער נאך א דאלער יעדע מינוט, און גאנץ ירושלים האט אנגעהויבן צו לויפן כאפן דאלערס, נאכדעם פרעגט ער יענע איד זאג מיר צו וואס ווי לויפט יעדער, זאגט מען וואס הייסט ס'איז דא א איד וואס ער ווארפט דאלער אין די הילטאן האטעל ביים תחנה מרכזית, זאגט ער אויב אזוי נו וואס טו איך דא וועל איך אויך לויפן, זיך אזויפיל איינגערעדט. ביז ער איז אליין געלאפן. די זעלבע די גאנצע מלחמות וואס דא טוט זיך, גיוס בנים, גיוס בנות, אלעס איז איינער האט אנגעדרייט און יעדער זעהט שוין און ס'טוט זיך און ס'איז א מחאה. נחום, פארוואס רעדסטו, פארוואס לערנסטו הלכות נידה אויף די האטליין? ס'דא א הלכה יונגלעך און מיידלעך, בחורים, זיי הערן אז זיי עפ י הלכה זיי טארן נישט אויסהערן נידות נאר נאך די חתונה, פארוואס? טוסט דיר נישט פארוואס לערנסטו הלכות נידה נאכאמאל ס'דא א הלכה א יונגלעך און מיידלעך און בחורים טאר דאס נישט אויסהערן איר קענט מאכן א שיעור א עקסטערע נאמבער נא אויך ס'זאל אויך נישט העלפן הא הא און נישט מאכן נישט ווארע זאכן נא די מעגסט זיך אפי' וויפיל מאל עסטו די ווארט תחת.

אדרבה, נאכאמאל, יונגלעך דארף נישט בחורים און מיידלעך דארף נישט הערן הלכות נידה, זיי טאר נישט אויסהערן עס נאך די חתונה, ווי מעגסט דיר זאגן דעם שיעור וואס זיי הערן עס נאר פאר חתונה מאכן? האסט עפעס צו זאגן? עיט פאר פייוו טו פאר עיט סיקס סיקס או טו אדער ענטפער מיך דאס.

דו יוד מם שין וואס דו ביסט. דו חזיר וואס דו ביסט קענסט ארויסזאגן ימח שמו אויך ווייל יעצט האב איך מיין בולעט פרוף וועסט. איך וויל דיך פרעגן דו הערסט וואס א בהמה דו ביסט? דו הערסט וואס א בהמה דו ביסט? דו זאגסט אזוי איך מעג זאגן א תחת און איך מעג זאגן א פופיק און דו טארסט נישט אנרירן קינדער און דו פארשטייסט נישט פארוואס דו פארשטייסט נישט קיין חילוק בסך הכל לאמיר זאגן אז ס'איז ניבול פה נו אבער טאטשן א קינד הרג'סטו דאך אים אפ פאר זיין גאנצן לעבן. איז דאך אסאך ארגער. און איך זאל דיך נאך צוריק קאלן? איך ווייס ווער דו ביסט? ווער ביסטו? דו ווייסט די מעשה? געקומען זאגן פאר היטלערן אז דער פויבסט זאגט מען טאר נישט גיין אין מלחמה. ווייסט דאך די פויבסט זיי האבן אלץ געזאגט זיי זענען גרויסע רוצחים אבער זיי האבן אלץ געמאכט דעם שטיק. פרעגט היטלער דעם שליח וויפיל דעוויזיעס האט ער? וויפיל מיליטערישע דעוויזיעס אפטיילונגען האט ער? ווער איז ער ער זאל מיר זאגן? זאג מיר וואס האסטו שוין געטון פאר סאסייעטי אחוץ אנגעקאלט מיך און זאגן ימח שמו און סטראשען מיט די פאליס? יעצט איך וויל דער עולם זאל הערן ווי איך ענטפער אים מער באריכות. ער קומט נאך מיט א הלכה ווי די הלכה מען טאר נישט לערנען מיט בחורים, ווי די הלכה דער חתם סופר האט פארגעלערנט פאר בחורים הלכות נידה. וואס האקסטו א טשייניק? ליסען, איף יו דאונט לייק וואט איים דואינג, רוף די פאליס. יעצט הערטס אויס וואס איך ענטפער אים. יעצט איך וויל דער עולם זאל אויסהערן ווי עפעס איינער קאלט אריין און סטראשעט אלטע קאקמערע סאקמערע יאקמערע וועג וויאזוי מען האט אמאל געטוהן נא נישט שוין כ'על דיך כ'על דיך כ'על דיך עניוועי ער וועט גיין צו די פאליס איך וויל דיר זאגן לעב אין ריאליטי ס'דא נאמבערס ספעשל נאמבערס איך וויל נישט זאגן די נעמען אויף די נאמבערס אויפן האטליין ווייל איך וויל נישט בחורים זאלן עס הערן. אבער ס'איז דא נאמבערס וואס איז דירעקט געמאכט אויף זנות מיט מניוולת און מ'רעדט דארט צאם אזאלכע זאכן אז ס'איז א שרעק. ס'איז ליגעל אין אמעריקע? יא. פארוואס? ווייל אמעריקע זאגט ליסן יעדער קען טוהן וואס ער וויל און דו מוזט אים נישט אויסהערן. ווי שטייט דען אז דו מוזט אים אויסהערן? די זעלבע דא אויכעט. און ער וועט גיין צו די פאליס און ער וועט זאגן אז וואס אז כ'האב א האטליין וואס איך זאג א פיפיק מיט א תחת. זייער פיין. כ'וויל דיר זאגן, קום שוין אראפ פון די ווייט הארס. דאוז דעיס אר אווער. יעצט לאמיר גיין ווייטער, וואס איז צו טון אז איך וויל אויך גיין צו די זעלבע פאליס און איך וויל זיי זאגן וואס דא גייט פאר, זנות, אז מען קען נאך היינט נאך אלץ נישט האבן קינדער סעיף אין די גאס, איך גיי למשל דא שבת אין די גאס, איך גיי נישט אין די גאס ווייל איך וויל גיין אין די גאס, איך גיי זיך אומקוקן, עטס ווייסטס אלע שילן דא אין ארץ ישראל, צו ס'איז פאפא, צו ס'איז באבוב, צו ס'איז סאטמאר, וואס געשעהט איז אז די קינדער זענען הפקר, א גאנץ שבת נאכמיטאג, וויין נישט סא מען לעבט, ס'באדערט קיינעם נישט, און נאכדעם ווען ס'געשעט אן אומגליק, אוי מען דארף גיין צום דאקטער, ס'א צרה, העי, האסט דאך עס אליינס גורם געווען, איז במילא אז דו האסט וואס צו זאגן איך האב אויך וואס צו זאגן, איך קען איבערווייזן פאקטן וואס דא גייט פאר, סא איך האב נישט באמת קיין מורא פאר דיר, ווייל די פאליס גייט גארנישט טון, יעצט ווייל דו האסט געסטראשעט, איך האב א מנהג, ווילאנג דו רעדסט צו מיר נארמאל רעד איך צו דיר צוריק נארמאל, אז דו הייבסט אן צו סטראשען וויל איך אפילו נישט רעדן איבער, וועגן דעם קאל איך דיך נישט צוריק. לאזסט מיר דיין נאמבער זאל דיך צוריק קאלן, איך האלט זיך נישט ביים צוריק קאלן, איך גיי צו די פאליס. און איך וויל דיר מסביר זיין פארוואס איך רעד אזוי אפן, איך וועל דיר זאגן זייער פשוט, ווען איך האב אנגעהויבן די מערכה האב איך אנגעהויבן צו רעדן זייער באהאלטן, שפעטער האב איך אנגעהויבן צו רעדן אפענער און אפענער, איך האב באקומען אין די הונדערטער טעלעפאן קאלס, אין די הונדערטער, פון בחורים וואס האבן מיר געזאגט. כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט אז מ'טאר דאס נישט טון. איך פלעג גיין אין מקווה, איינער פלעגט מיך מעסטרעבעיטן, איינער פלעגט מיך שטופן הינטן און שפילן זיך מיט זיין הענט פארנט פון מיר, און כ'האב געפילט גוד אבאוט איט. שפעטער האב איך געכאפט אז איך בין א פגוע לכל החיים. און וואס פון וואס איז דאס געקומען? ווייל מ'האט נישט גערעדט אפן. און דעם האב איך יעצט פארארבעט, אז מ'זאל מוזן אין אלע סקולס און אין אלע חדרים לערנען וועגן די דעוועלאפמענט אוו די באדי. דאס מוז מען אנהייבן צו פארשטיין. אז מען לערנט א קינד וויאזוי ער זאל זיין אפגעהיטן מוז מען רעדן אפן. איך דענק איך בין געווען אין חדר, איך דענק נאך אפילו ווער דער מלמד איז געווען, צו מען האט געהאט א מלמד ר' פנחס בערקאוויטש עליו השלום, איך מיין ער האט נישט געהאט קיין קינדער, איך מיין ער האט פארלוירן אלע קינדער אין לאגער, אבער ער איז געווען זייער א טייערע איד, ער האט מיט אונז געלערנט מוסר פון של"ה הקדוש, אנדערע שיינע מוסר'ס. פלעגט ער אלץ זאגן אז אנצורירן דארטן איז אזוי ווי ווען מען רירט אן א לייכטער אום שבת, אזוי ווי א לייכטער אום שבת טאר מען נישט אנרירן, טאר מען דארט אויך נישט אנרירן. שוין, איך בין געווען א נאאיוו און א סטופיד יונגל. ביי אונז אין שטוב פלעגט זיין אזוי, אונז זעמיר געווען כנראה ווילדע קינדער, און ספלעגט זיך איבערקערן יעדן פרייטאג צונאכטס די לייכטערס, און סאיז צוגעקומען חלילה שיעור צו חילול שבת, איז מיין מאמע עליה השלום האט געזאגט, ס'טאקע גרויסע עניות ס'זאל ליגן אויפן טיש, אבער נישט ווען מ'האט קליינע קינדער וואס זיי שלאגן זיך און זיי רייסן זיך. איך וועל עס לייגן אויף די ספרים שאנק. און נאכדעם איז מער נישט געווען קיין חילול שבת. סאו ווען די רבי האט געזאגט אז אנצורירן דארט איז אזוי ווי אנצורירן א לייכטער א מוקצה אום שבת, פלעג איך אלץ טראכטן וואס איז דארט? וואס נאך איז דא דארט אויבן אויף די שאפע וואס איך זעה נאכנישט? קיינער האט נישט פארשטאנען קיין רמז. יעצט, אין גמרא'ס לשון, אין מסכת ברכות, הייסט א מחילה א גבוס. יעצט ווען איך זאל זאגן אז מען זאל אריינלייגן דעם אות ברית קודש אין א גבוס, וועט קיינער נישט וויסן פון וואס איך רעד. איז אבער אנגעברענגט די צייט. טאמער זאג איך אבער אזוי ווי עס דארף צו זיין, אריינצולייגן דעם פיפיק אינעם תחת, ווייסט דער עולם פון וואס מען רעדט בכלל. נאכדעם דארף איך אים מסביר זיין אז ס'איז דא אפי' א טבעת, און מען איז עובר ווען מען גייט אריין, און ביים אריינגיין אפילו נשיקת אבר איז שוין דא שיטות אז מען איז חייב כרת. הייבט ער אן צו הערן פון וואס מען רעדט. אבער ביז דעמאלטס הערט ער נישט פון וואס מען רעדט. יעצט אז דו ווילסט איך זאל פארלערנען הלכות ריבית, איך קען דיר דאס אויך א טובה טון, אבער ווען כ'וועל צוקומען צו הלכות צניעות וועל איך מוזן רעדן א פופיק מיט א תחת, און איך האב באקומען הונדערטער קאלס פון בחורים וואס האבן מיר געזאגט, אונז דאנק מיר דיר אז אונזער גאנצע לעבן איז דיינס, ס'האט אונז קיינער נישט גערעדט אזוי אפן און אזוי קלאר ווי דו, ס'האט אונז קיינער נישט אויפגעקלערט. און אונז מוז מיר דיר דאנקען ווייל מיר האמיר קיינמאל נישט געוויסט אלס געווען געסס ווארק, יעצט זעמיר גיין נאך א טריט פאראויס, דו זאגסט מען טאר נישט לערנען הלכות נידה מיט בחורים, איך ווייס נישט וואו שטייט אז מען טאר נישט לערנען מיט מיידלעך הלכות נידה, איך וויל דיר עפעס זאגן, לערנען הלכות נידה דארף מען פונקט אזוי פאר א יונגל און פאר א מיידל פאר די חתונה ווי נאך די חתונה, ווייל זיי הענגען ארום די בחורים מיט די מיידלעך, און ס'קומט ארויס מורא'דיגע פראבלעמען. ס'דא קינדער וואס ווערן געבוירן אאוט אוו וועדלאק. ס'דא אבארשענס, ס'דא אדאפשענס. דו ווייסט דאך נישט וואס ס'גייט פאר אין די גאס. דו ביסט אזוי ווי א בהמה וואס דו קומסט אריין אין בית מדרש און דו ווייסט אפילו נישט וועלעכע סדרה ס'גייט. דו ווייסט נישט אז יענקי בער טייטלבוים האט אויך געמאכט א קינד אאוט אוו וועדלאק מיט א מיידל. אזוי שטייט אין די בלאג טי או טי. סאו לאמיר זאגן אז יענקי בער האט יא געקענט הלכות נידה אבער דאס מיידל האט דאך נישט געקענט. כ'האב ענק שוין פארציילט איך בין אמאל געווען און כ'האב געמאכט א מקווה אין פלעטבוש, בקיצור פרעגט מיך דער רב, כ'האב גערעדט וועגן מסירת נפש וואס פרויען האבן געהאט אין רוסלאנד, כ'האב אים פארציילט, פרעגט ער צו איך וואלט געוואלט רעדן א דרשה דא פאר פרויען, כ'מיין ער האט נישט געזאגט פרויען נאר געזאגט פאר מיידלעך, כ'ווייס כ'האב נישט פונקטליך געהערט, בקיצור זאג איך אים יא איך זאג עני טיים דרשה, כ'קום אריין, נעמט ער מיך אריין אין די סקול, די צוועלעפטע קלאס, אלע זענען נאך געווען מיט אייגענע האר און. ער האט געזאגט זאג זיי א דרשה. זאג איך ביסטו משוגע האסט מיך אריינגעברענגט דא צו מיידלעך וואס האבן נישט חתונה געהאט? זאגט ער הער אויס ביי אונז איז די סדר אז די קינדער גייען אויס ווען זיי טרעפן זיך, נישט מען זעצט אראפ א יונגל מיט א מיידל און זיי גייען אויס, נו אז זיי גייען אויס איז דאך א מורא'דיגע זאך דארף מען דאך זיך לערנען הלכות נידה, זאגט ער וואס דארף איך אז זיי זאלן אויסגיין און זאלן אהיים קומען שוואנגער און נאכדעם זאל איך זיי לערנען אז מען האט נישט געטארט אונז לערנט מען זיי לכתחילה. זאגט ער פאר מיר, פרעג יעדעס מיידל דא עני הלכה אין הלכות נידה. כ'האב נישט געגלייבט, זיי האבן אלע געקענט. און איך האלט אז אין בית רחל דארף מען אויך שוין אנהייבן צו לערנען ווייל זיי גייען שוין אויך אויס, ס'איז דא גענוג פראבלעמען. און פון האלטן סודות וועט מען אין ערגעץ נישט אנקומען. סאו זאגסטו אז מ'טאר נישט לערנען מיט יונג בחורים און מיידלעך הלכות נידה? פונקט פארקערט, פאר זיי איז עס פונקט אזוי וויכטיג ווי א פארהייראטע פרוי. שמשון רפאל הירש. אין דייטשלאנד איז געווען די אסימילאציע און ער האט פרובירט צו ראטעווען די אידן, האט ער אויסגעלערנט די מיידלעך אז דו גייסט אויס זאלסטו זאגן איך בין א שומרת נגיעה, און איך ווייס נאך ביז צום היינטיגן טאג, איך גיי אסאך מאל שטיי איך איין אין האטעלס דא אין ארץ ישראל אין ירושלים, איז די לאבי איז געמאכט ס'הייסט לאווערס לעין, יעדער ליטווישער בחור וואס גייט אויס מיט א מיידל טרעפט זיך אין האטעל אונטן אין די לאבי דארף ער נישט צאלן קיין געלט, קענסט עס זען ווען זיי קומען אן און די בחור שטרעקט די האנט זאגן זיי סליחה אני שומרת נגיעה. מען האט עס אויסגעלערנט, ס'איז א חלק פון הלכות נידה. עטס מיינטס אז הלכות נידה הייבט זיך אן נאך די חתונה? א מיידל פון ווען זי באקומט איר וועסט, איז צוועלף יאר אלט צו אפילו ווייניגער, איז טמא טומאת נידה. העט עטס ווען געפאלגט מיין מהלך אלע יארן וואלט נישט געווען אזוינפיל רעיפס צווישן טאטעס און טעכטער, ווייל די טעכטער וואלטן געוויסט, טאטע געט יור לאוזי הענדס אף מי. נאָר װאָס? הע-הע! קומט ער מיך, ער גײט מיך סטראַשענען! איך װיל דיר עפּעס זאָגן. קודם אַז דו האָסט מיך געסטראַשעט, װיל איך שױן דיך נישט קאָלן, זאָגסטו, איך זאָל דיך קאָלן? איך האַלט דיך נישט בײַם קאָלן. בײַ מיר ביסטו אַ נאָבאַדי. אָבער בסך-הכּל שלאָגן מיר זיך אונדז, װאָס איז דאָס בעסטע פֿאַר ייִדישקײט. אונדז שלאָגן מיר זיך נישט, אַז מע זאָל מבֿטל זײַן די תּורה, חלילה. שלאָגן מיר זיך נאָר, װיִאַזױ מע קען אָנקומען דעם בעסטן אופֿן. אז מען זאל נישט מכשיל זיין קינדער נעמסטו אן דו סטראשעסט, הע הע, קענסט סטראשען נאכאמאל, איך האלט נישט ביים רעדן מיט דיר, איך האלט מיך נישט ביים קאלן, זאגסטו איך זאל דיך קאלן, איך האלט דיך נישט ביים קאלן, נאר איין זאך זאלסטו געדענקען, איך האלט נישט ביים גיין ענקער וועג, ווייל ענקער וועג וואס פראווען ראנג, וואן האנדערט פערסענט ראנג. ווי א רבי ווי א רב האט ער מאנס געווען די אייגענע קינדער, איט וואס פראווען ראנג. טרעק. יו פיפל ווענט אן די ראנג טרעק. דו דערמאנסט מיך אזוי ווי די רבנים האבן געמאכט אן איסור אויף די אינטערנעט און די מאדערן טעקנאלעדזשי, איז אפשר שוין געקומען די צייט מען זאל אנהייבן צו גיין מיט הארסעס און באגיס ווייל יעדע קאר איז קאמפיוטערייזד. מ'עט זיין אזוי ווי די עימיש מ'עט אנהייבן צו גיין מיט הארסעס און באגיס. יעצט איך האף אז דו פארשטייסט וואס איך זאג און אפילו ווען נישט באדערט מיך אויך נישט ווייל איך ווייס אז דו ביסט הונדערט פראצענט ראנג און ענקער וועג וואס פראווען ראנג אנפארטשענעטלי. האט מיך נאך אפגעקאלט יעצט א יונגערמאן, און איך זעה אויפן די טמא'נע כלי קומט ארויף אז ער האט שוין געקאלט צוויי שעה צוריק אויכעט, ס'איז געווען שבת נאכמיטאג, איך האב ערשט געענפערט דעם טעלעפאן מוצאי שבת נאך שיטת רבינו תם, נאך זיבן אזייגער, און למעשה זעה איך אז ער האט שוין געקאלט פינעווע, פרעג איך אים וואס טייטש דו רעדסט יעצט מיט מיר, אין אמעריקע איז דאך נאך שבת, זאגט ער ניין איך בין דא אין ארץ ישראל, איך בין דא, פרעג איך וואו ביסטו, זאגט ער מיר עפעס א נאמען פון א שטאט, איך בין דא, איך בין לאקעל, זאג איך פיין. ח. נאכדעם געב איך אים א זאג. פון דיין רעדן ווייזט מיר אויס אז דו ביסט נישט אין ארץ ישראל, ווייל איך האב אים עפעס א פרעג געטון וויאזוי איז דער וועטער אין יענע שטאט, בקיצור ס'האט נישט אויסגעזען אז ער רעדט צו די זאך. ש. נאכדעם זאגט ער לאמיך דיר עפעס זאגן, איך קאל דיך שוין זייער אסאך מאל, איך באקום חיזוק פון דיין האטליין, באט אנפארטשענעטלי בין איך שוין לאנג נישט קיין שומר שבת, ס'איז געווען א וואוילער בעלזער בחור, שוין לאנג נישט קיין שומר שבת, ער איז גארנישט, ער איז אויסגעשאלטערט פון אידישקייט. פרעג איך אים וויאזוי איז דאס געשען, זאגט ער זייער פשוט. כ'בין דורך א שווערן גט, כ'האב געזען וואסערע ליגנערס די רבנים זענען, און עט וואן פוינט בין איך געוואויר געווארן אז מיין טוען האט גאר גע'טענה'ט קעגן מיר, בין איך געוואויר געווארן אז מיין ווייב איז שוין געשלאפן מיט אים, זאגט ער דאס איז תורה? איך זאל אין דעם גלייבן? האב איך אים מסביר געווען אזוי, דאס וואס דער רב איז א שייגעץ מיינט נישט אז דאס איז תורה איז פאלש, עס מיינט אז דער רב איז פאלש. כ'האב מיט אים גערעדט, כ'האב אנגעהויבן צו רעדן מיט אים דבר על לב הנערה, און כ'האב אים געבעטן צוויי זאכן, ס'קומט יעצט פסח, דו

איז אמאל ארויסגעקומען אינמיטן עס האט זיך געטון די דין תורה'ס, ער האט געפרעגט דעם רב ווי אזוי ביסטו געגאנגען קעגן מיר, דו ביסט דאך מיין בורר, בקיצור זי האט אים פארציילט אז זי איז שוין געשלאפן מיט דעם רב. זאל איך איר גלייבן? איף די לאו אוו עוורידזש איז רייט איז ער מסתם שוין געשלאפן מיט איר. און דאס וויל איך ענק זאגן, רבותי די רבנים האבן זיך אויפגעפירט ווי דרעקעס, די ווארסט אוו די ווארסט. און יעצט ווילט עטץ מיר מסביר זיין אז עטץ האטס א וועג און עטץ קענטס מאכן זיכער אז וואס? אז ענקער וועג איז גוט? עטץ האטס נישט קיין וועג און ענקער וועג איז נישט גוט. דער גאנצער חינוך ענקערער איז ליידער אויסגעשפילט. ס'איז דא אזויפיל נושרים אז ס'איז א שרעק. יעצט ווילסטו מיר אנהייבן מסביר צו זיין אז איך זאל דיך פאלגן און דו גייסט מיך לערנען וויאזוי צו פירן? כ'דאנק דיר מורא'דיג, און ווייסט וואס? כ'האב דיך אין דר'ערד טיף טייער, און ביסט אויך פון די וואס צושטערן אידישקייט. דעמאלטס ווען כ'האב אנגעהויבן צו רעדן מער גרעפיק, און זאגן דער פיפיק מיטן תחת מיט אלעם, איז איך בין ארומגעגאנגען און כ'האב געפרעגט מענטשן, געפרעגט בחורים, כ'האב געפרעגט אינגעלייט, דו ווייסט וואס דאס הייסט א אות ברית קודש? זאגט איינער, יא, עפעס ער ווייסט מ'זעט אז ס'איז דא א קשת, א רעגנבויגן, יעדער האט געהאט געסווארק, קיינער האט נישט געוואוסט אז דאס איז דער פיפיק. פארק. יעצט אז איך וועל זאגן פאר יענעם מען טאר נישט אריינשטופן דעם אות ברית קודש אינעם גאוועס, האסט אים פארלוירן, און ער וועט זיך שעמען צו גיין פרעגן. אזוי ווי עס קומט יעצט פסח, און די עיקר איז פון פסח מען זאל דאנקען דעם אייבערשטן פאר די גרויסע ניסים וואס ער האט געטון, און די גרויסע התגלות אלקות, יעצט, איך טרוי מיך נאכנישט צו גיין אויף מירון מער ווי צען מינוט, פופצן מינוט, אויף שבת זיכער נישט, יעצט קומט שבת מברכין ניסן, ס'איז זייער א הויכע צייט, איר זאלט וויסן אז ס'איז נישט דא אפילו איין פלאץ דארטן, אזוי פיל איז דארט אין מירון, האב איך געקלערט איך וועל גיין אפדאווענען א פארטאגס, בין איך געווען די וואך. כ'האב דארטן געדאווענט, די ספרדים האבען עפעס אזא מין שיינעם נוסח ווען זיי זאגען די שירה, יעדער זאגט עס אינאיינעם און זיי דרייען זיך ארום דעם בימה, און איך זאג ענק דעם אמת, כ'בין שוין זייער לאנג נישט דארט געווען, איך גיי נאר ממש אויף צען מינוט און כ'לויף שוין אוועק, ווייל דעם זמן ס'איז געווען די פרשה עטליכע מאל, איז געווען בעלזער חברה האבן מיך געוואלט הרג'נען, און נישט נאר בעלז וויל מיך הרג'נען. איז יעצט ווייס איך וויפיל מענטשן זאלט מיך געוואלט הרג'נען, הער אויס, איז בין איך געשטאנען דארט כ'האב געדאווענט און כ'האב געפילט אזא התרוממות הנפש, די ספרדים האבן געזאגט דארטן שירת הים אינמיטן דאווענען, כ'מיין די געהעריג ביים דאווענען. לייג איך עס ארויף, אפשר וועט איינער אויכעט האבן א שטיקל התעוררות דערפון, אבער קען זיין נישט, וויאזוי זאגט מרדכי בן דוד, ער זאגט, דער ר' מארגנשטערן האט אים געזאגט אז.

פיפטי טוירד סטריט האט ער געדאווענט פארן עמוד, זייט מען האט אים מפרסם געווען אויפן האטליין הער איך האט ער שוין נישט גע- קומט ער שוין נישט מער, סא סקען זיין אדער ווייל ער דאווענט נישט נאר שבת שקלים, אדער סקען זיין ער האט געטרייט צו טאטשן בעיס און ער זאל דארטן ווערן א מתפלל און ער האט געזען אז מען וויל נישט איז ער אוועק געגאנגען, סא וויאזוי סזאל נישט זיין וויל איך נאר זאגן פאר דעם גאבן יאסל פאזנער שעים, אן י. איינער זאגט א גוט ווארט, שטייט אין בין ארור המן לברוך מרדכי. איך האב עס שוין געזאגט אפאר יאר צוריק, נאר איינער האט עס מיר יעצט נאכאמאל נאכגעזאגט. על פי תורה זאלסט זיך שיכור'ן ביז ווילאנג דו ווערסט ווייסט נישט קיין חילוק צווישן ארור המן און ברוך מרדכי, דער תירוץ איז ניין, ברוך מרדכי איז לעבאוויטש, ווען דו וועסט פארשטיין אז ברוך מרדכי לעבאוויטש איז ארור המן דארפסטו זיך שוין נישט שיכור'ן. דאס איז דער גאנצער פורים. לויפט ער נאך ארום און ער טרייט צו באקומען עליות אין סאטמאר און ער זאל זיך ווערן דער בעל תפילה אויכעט. געזאגט. יעצט אין מיין אייבער"ג האט א טאטע איבערגעלאזט א קינד ביי די פענסטער און מענטשן האבן עס געזען האבן זיי גערופן גראד די פאליס האט מען אויפגעפיקט דעם טאטן ווען סאיז דא די קערידזשעס אינדרויסן פון אלע סטארס, מען לאט איבער קינדער סאיז אזא מין דיזעסטער לסוף גייט מען צונעמען אפאר קינדער וואטשטס ענק ביקאז דעטס נאט קאלד סעיפטי פאר טשילדרען. מ'האט יעצט געכאפט א קאמפעני וואס זיי פארקויפן טשיקן אז נאכדעם ווען די טשיקן זענען שוין. געשאכטן אדער געהארגעט ס'ווענדט זיך צו ס'איז כשר צו נישט, איז האט ער א ספעשל מאשין מיט א נידל און ער בלאזט אריין וואסער ער בלאזט עס גוט אן און אזוי גייט עס ארויס צום פארקויפן קומט אויס אז ער מאכט גרויס געלט אבער באמת אין די טשיקן נישט אזוי גרויס ווי עס איז ס'איז אנבעליוועבל וואס מ'טוט מיט אונז. ס'איז צוגעקומען נאך אן עמערדזשענסי, א ביטערע עמערדזשענסי, אין לאנדאן, דארטן וואו ס'איז דא די פארלאמענט איז דא א ברידזש פארדעם, ס'הייסט וועסטמינסטער ברידזש, געקומען א קאר, געפארן ווי א משוגענער, און ער האט זיך משוגע געמאכט און ער איז אראפגעפארן מענטשן אויף טויט און ער האט געהאט ער האט געשטאכן א פאליס אפיסער ס'איז מוראדיג לאנדאן נישט לאנדאן נאר גאנץ ענגלאנד מיט די גאנצע די דעמאקראטישע וועלט איז אויסער זיך אזא זאך זאל געשעהן יעצט באמת רב פדווי דו שייגעץ דו רשע דו עוכר ישראל דו ביסט שולדיג פאר דעם אלעם. קיין כשר'ע שחיטה איז אין לאנדאן נישט דא, אונז ווייסט מיר אלעס וואס דארט גייט פאר, און נאך מער פון דעם, דיינע מקוואות זענען אויך נישט אין אן ארדענונג, ס'איז נישט אין אן ארדענונג ווייל דו קענסט נישט און דו גייסט נישט און דו האסט נישט קיין צייט, ווען מען דארף מאכן כשר פלייש ביסטו ביזי מיט די מקווה, ווען מען דארף מאכן א כשר'ע מקווה ביסטו ביזי מיטן פלייש, בקיצור צווישן די אלע גרויסע זאכן דרייסטו דיך ארום. פרויען פאטער ווען צאלט מען דיך ריספאנסיבל פאר דעם עקט, דער אייבישטער האט רחמנות געהאט אויף כלל ישראל און ס'איז נישט געשעהן אין די אידישע געגענט, אבער טאמער דו וועסט דיך נישט סעטלען דאון גייט עס געשעהן דארט אויכעט, זאלסט וויסן דו ביסט א רשע מיט א הונט, דו האסט נישט קיין גאטס דיך צו שלאגן מיט די קהילה. ביסט נישט ווייט פון דיין טאטן, דיין טאטע האט אויך די זעלבע געטון, ער האט געגעבן אמאל א היתר מען זאל ארויסגראבן טויטע וואס זענען שוין געלעגן יארן, האט מען אים געפרעגט וואס טוסטו אזא זאך, זאגט ער ווייל די קהילה וואלט מיך מילא נישט געפאלגט, שטעל דיר פאר ווען איך טו אזא זאך און איך זאג משכב זכור ס'איז אזוי איינגעריסן, יעדער האט געזאגט וועסט נישט מצליח זיין, האב איך מצליח געווען? יא ברוך השם. גייט עס יעצט ווייטער, מען טרייט ארויסצוהעלפן די בחורים מיט יונגעלייט? וואס זענען אויף דראגס, יא ברוך השם. סא מיר איצט מיט דעם צו זאגן דו וועסט נישט מצליח זיין, דו דארפסט דיך שעמען און דו דארפסט איבערלאזן דיין גאנצע רבנות אויב דו קענסט נישט עפארדן. איך וויל ענק לאזן הערן זיבן מינוט וואס האט זיך אפגעטון דארטן אין לאנדאן. דער האס בין א טעראר אטאק.

ווייל ער האט דארט נעמען רעיז ראס ריז וואס ער בעקט אים, ער האט שוין אפגעקויפט נאך א קאר סערוויס, מ'האט מיר געזאגט איך זאל רעדן דערפון, זאג איך כ'האב נישט וואס צו רעדן, לונדון דארף זיך ווארטן, קויפט נאך א קאר סערוויס, ער אונט שוין צוויי גרויסע קאר סערוויסעס, און ער אליינס דרייווט די מיידלעך, איך האב מענטשן וואס האבן אנגעקאלט, האב איך געזאגט דארפסט דיך אויסלערנען דעמאלטס די מיידלעך, אז טאמער קומט ער צו דרייוון, וואק אוועק, דעטס איט, יו גאט איט, ווייל דו לעבסט אין א דזשאנגל, קוק. מען לעבט אין א דזשאנגל אין לאנדאן, די גאנצע וועלט פארט אויף רעדער, האט מען זיך אויסגעלערנט ווי אזוי צו לעבן אין א דזשאנגל, פאלט אפאר קרבנות, די זעלבע דארף מען טון אין אידישקייט, מען זעט אז דער בעלזער רב ארבעט נישט מיט קעגן זיינע מענטשן, און די אלע אנדערע ארבעטן נישט מיט קעגן זייערע מענטשן, איז דארף מען וויסן איך לעב אין א דזשאנגל, איך דארף פראטעקטן מיינע קינדער אליינס, איך האב נישט קיין ברירה, איך האב מיך נישט אויף וועם צו פארלאזן, און דעטס איט.

ער זאגט עס איז נבילה טרייף ער האט זיך אנגעהויבן צו קריגן, ער געהאט אזא פנים ווי הרב ר' שלום יודא גראס אין אמעריקע, מ'האט אים ארויס געווארפן מיט גאנס און מ'האט אים ווי מ'זאגט מעבר געווען, און מעבר ראשון ראשון מעבר אחרון אחרון, און די סוף איז היינט איז עס מותר לכתחילה, מ'קען טוהן וואס מ'וויל, און די אנדערע יוראפעישע רבנים למשל אזוי ווי אנטווערפן ברענגען ארויס טרייפעס וואס אפילו. ס'איז שוין נישט ראוי לאכילת כלב וואו האבן זיי געברענגט טרייפות פון ערגעץ וואס זיי האבן ערגעץ באהאלטן א פריזער. רבותי עטס זענט נישט אויפהערן, זאגט דער אייבישטער מה הנאה יש לי בכם? און זאגט מיר דער אייבישטער און ער האט אונז ליב אהבתי אתכם אמר השם דער אייבישטער זאגט נאר אז מען טוט תשובה ווען נישט זאגט דער אייבישטער אין פרשת אחרי זאגט רשי מה הנאה יש לי בכם וואס האב איך הנאה פון כלל ישראל דו פאררופסט דיך דער אייבישטער האט דיך ליב דער אייבישטער זאגט איך קען דיך נישט איך האב נישט קיין שום הנאה פון דיר. הרי אתם כנבוכדנצר וחביריו, דער אייבערשטער קוקט אויף אונז אזוי ווי נבוכדנצר, אונז וואלט מיר געווען נבוכדנצר, פארוואס? ווייל די רבנים, איין רב קען אונטערברענגען א גאנצע אידישקייט פון א גאנצן לאנד. עניוועי, פאדווע נעמט אייך אין די הענט אריין און בעלזער רב נעמט דיך אין די הענט אריין, ווייל די זעלבע קען געשען אין פראנט פון בעלז אויכעט, איר זאלט שוין אריינלייגן אייזענעס אזוי ווי דא איז דא א הרב קרישעווסקי, האט מען אריינגעלייגט איבעראל אין די ערד אייזענעס, כדי א קאר זאל נישט קענען ארויף פארן וואו ס'איז דא אסאך מענטשן, מאכט עס אין קרית בעלז אויכעט, ביקאוז איר ווייסט נישט ווען דער אייבישטער וועט צערענען אויף אייך, איר האט געקענט ווען אפהאלטן דאס זנות אלע יארן, איר האט געוואלט וויסן צו נחום ראזנבערג האט א פאוער, איך האב טאקע נישט, איך בין ארויסגעווארפן פון אלע שילן, איך זוך נאך וואו צו זאגן א קדיש און א ברכו, וואו צו הערן א קדיש און א ברכו, אבער בעלזער רב זאלסט געדענקען איין זאך, דער אייבישטער האט אלל די פאוערס אין די וועלט, און ער האט נישט קיין מורא פאר קיינעם און אפילו נישט פארן נאמען בעלז, און ער האט נישט קיין מורא פאר פאדעווע אויך נישט. שוין, דאס איז געווען צוגעלייגט אן עמורדזשענסי ווייל די וועלט שאקלט זיך. דא אין ארץ ישראל בין איך, מען האלט פאר א גרויסע מלחמה ביז א חודש צוויי דריי וועט זיין א וועלטס מלחמה, זיי האבן געמאכט קבר אחים און זיי האבן מיר געזאגט אפילו אין וועלעכע שטעט ס'איז שוין דא, מען וועט נישט באגראבן אפילו יעדן עקסטער, וואס דארף מען באגראבן יעדן עקסטער און נאכדעם מאכן אזוי ווי מען מאכט יעצט אין הר המנוחות מיט גרויסע הייזער מיט מאכן א מאזעליעם וואס ר' משה פיינשטיין זאגט אויף דעם אז די די גאנצע באגראבן נישט קיין באגראבן מ'האט יענער געמאכט צו זיין מחובר לקרקע שוין בקיצור למעשה איז וואס דארף מען דאס מאכן אזוי מען מאכט היינט א קבר אחים מען קומט מיט טרעקטערס מען האט געגראבן גרויסע קברים און דארט וועט מען אריין ווארפן יעדן און און שוין און גראדע פאר די פעדעפילס איז דאס זייער גוט ווייל אזוי ברויכן זיי נישט אריין קריכן צו יענעם אין קבר דא וועט מען זיי ארויף ווארפן אויף א נקבה אדער אויף א זכר עס וועט זיין א מחיה, מען דארף נאר זעהן מען דארף זיי לייגן נאקעט אן קיין תכריכים ווייל דעמאלט וועלן די פעדעפיילס האבן א הנאה, אזוי ווי מען זעהט די פיקטשערס וואס איז געווען אין ווארלד וואר טו ליידער מיט די אידן ביי די קבר אחים, האט אפילו נישט געהאט קיין תכריכים זיי צו באגראבן, מ'האט זיי אריין געווארפן און פארטיג. עניוועי, רבותי לעטס וועיק אפ, לאמיר האבן די רבנים מיט די רעבעס אין דער ערד, פון זיי וועסטו גארנישט האבן, זיי וועלן נאר צונעמען דיין געלט, לאמיר אנהייבן צו טראכטן ווי אזוי מען פארבעסערט אידישקייט און ווי אזוי מען פארבעסערט אונזער מצב. איך וויל ענק זאגן א אינטערעסאנט, כ'האב ארויפגעלייגט. די וואס זענען מיט מיר אינאיינעם אויף וואטסעפפ האב איך ארויפגעלייגט א פרשה פון א גוי, ער האט גערעיפט א מיידל פון צוויי יאר, און דער טאטע איז עס געוואויר געווארן, האט ער געטון אזוי ווי שמעון ולוי, אחים, שמעון ולוי זענען געווען ברידער, איין עצה איבער שכם און איבער יוסף. הערט וואס ער האט געטון, ער האט גענומען א מעסער, א לאנגע מעסער פון אכט ניין אינטשעס, און ער האט אריינגעהאקט אין יענעם אינעם טשעסט און אינעם הארץ אפשר צען פופצן מאל, די ווידיאו איז דא, מען זעהט עס, יענער איז זיכער אויסגעבלוטיגט פאר מען האט אים געקענט געבן העלפ, ווייל דער מענטש, דער טאטע פון די מיידל האט אים אזוי דערלאנגט. אז אפילו תחיית המתים איז א שאלה צו ער וועט אויפשטיין, אזוי האט ער אים צובלוטיגט. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, ס'איז גוים צווישן זיך, אבער איך וויל ענק עפעס זאגן, די סוף גייט זיין די זעלבע ביי אונז אויכעט. ווי שטאלץ ברוך מרדכי איז אז ער וואקט ארום ווי א שיינער איד, אזוי איז דא קינדער וואס זענען ממש אויסער זיך. עניוועי, ס'א שאד נחמיה האט נישט געוואוסט פון דעם פלאץ, כ'האב געדינגען דא א דירה, איך בין שוין אוועק פארטאגס גיי איך שוין אוועק. און כ'האב יעצט געדארפט צוריק קומען ווייל כ'האב געדארפט עפעס אויפפיקן, אבער נחמיה דו מיינסט אז אין בית סאטמאר די סאטמארע מיידלעך די בית רחל מיידלעך דארטן דא אסאך מיידלעך, קיין עין הרע וואס דא טוט זיך, wow! קיין עין הרע דער אייבערשטער זאל האלטן זיין רעכטע האנט אז ס'זאל שוין נישט זיין מער קיין כליה פאר כלל ישראל, קיין עין הרע כ'האב געדארפט גיין עפעס אויפפיקן אין די דירה כ'האב עפעס פארגעסן ווייל היינט פאר איך אויף. אלוני מורה, ס'איז קעגנאיבער שכם אויף די זייט פון די מדינה, איז בקיצור אויך וועגן א מקווה, איך בין נישט דא קיין תייר, גלייב מיר, ווען איך וויל טוריזם איז דא בעסערע פלעצער, כ'האב נישט געקענט צען מינוט דורך גיין, און כ'האב מיך נישט געוואלט שטופן צווישן די מיידלעך, ווייל דאס איז די לעצטע זאך וואס מיר פעלט נאך אויס, הא-הא-הא, ער האט א האטליין האבן זיי זאגן, עניוועי, איז כ'האק עס אריין אינמיטן, נאר איך בין אריין געגאנגען דא אינעם אפיס, איך האב זיי געזאגט אז איך האלט אז מ'דארף דא האבן שמירה, ווייל. עס איז זייער, אלעס איז דא פריי און אפן, מען קען אריין פארן און די קינדער, ס'איז געפערליך, עניוועי, זיי זאגן מען טוט אין דעם און מען וועט זען ארויף צו קומען מיט א סעלושען, כ'האב זיי געזאגט ביי אונז איז דא וואס ס'קראסט די קינדער דא די פאליס, אבער דא דארף מען האבן איינער מיט א געהעריגע רייפל ער זאל קענען שיסן. עניוועי, זיי האבן נאך א לאנג וועי טו גאו, באט לאמיר גיין יעצט ווייטער. יעצט צוריק קומען צו וואס מ'האמיר גערעדט, ווי שטאלץ ברוך מרדכי איז אז ער האט געווונען מיט געלט און מיט שקרנות און מיט אלע אנדערע זאכן, איז דא בחורים מיט יונגעלייט וואס זיי קוקן אויף אים ארויף און זיי קענען אים נישט מוחל זיין, וואס האסטו פון אונז געוואלט? און אויכעט דער פגר טאמער זאל שוין אפפגר'ן דער מונקאטשער שטינקאטשער, ער האט געוואוסט וואס גייט פאר, און מאטל שטיין האט געוואוסט וואס גייט פאר. ווי האט מען דאס צוגעלאזט? און די קינדער זענען אזוי צובראכן, זענען אף דער מיינד, אף דער דרך. איינער טראכט אמאל וואס גייט זיין מיט דעם סרולי רובינשטיין? זיין טאטע און זיין מאמע האבן זיך געפלאגט אים אויפצוברענגען, און היינט איז ער א זאמבי פאר די רעסט אוו היז לייף. סא האט ער א מיליאן דאלער, באט ער ווייסט עס נישט ווי אויסצוגעבן. נעבעך, ער איז אויף דראגס, היינט אפשר נישט, אבער ער איז געווען. איז למעשה, דער עולם איז אביסל געווארן פעד אפ פון די באלאני. אביסל, נישט אביסל נאר אביסל אסאך, שטייט משה פעפשטיינס א מקווה, א מקווה טהרה פון סאטמאר, און קוקט צו יעדער איז געמל'עט, וואס קוקסטו אויף יענעמס פיפיק און אויף יענעמס ערווה, יענער שעמט זיך, די זעהן אלע בחורים גייען אראפ מיט די האנטוך פארדעקט, אבער זיי קענען דאך נישט אריין גיין אין מקווה דערמיט, מען שעמט זיך, א איד האט אין זיך די צניעות מיט די בושה, ער שעמט זיך צו עקספאוזען זיך נאקעט. ווען נישט די מקווה'ס, די מענער מקווה'ס, ימח שמו וזכרו, וואלט קיינער זיך נישט אויסגעטון נאקעט פאר א צווייטן, אונז האמיר אין זיך דעם געוואלטיגן צניעות און דעם געוואלטיגן בושה, האט מען געמאכט א מענער מקווה וואס יעדער לויפט ארום ווי א חזיר און די אלטע אידן לויפן ארום און קוקן און פאטשקענען זיך, פוי! עניוועי, די סוף גייט זיין ביי אונז אויכעט, מען וועט פוגע זיין א קינד, מען וועט זיך נישט פוילן, מען וועט כאפן א מעסער און מען וועט אריין שטעכן יענעם, אדער וועט מען אים אפשניידן די מעשה. נישט וואס איך זאג מ'זאל עס טון, איך טריי נישט אינסטיגעיטן, באט עט די ענד אוו די דעי איטס גאוינג טו קאם טו איט, איטס גאנא האנדערט פערסענט קאם טו איט, ווייל א טאטע קען נישט צוקוקן וויאזוי מ'האט אפגעהארגעט זיין זון, מ'האט אים געמאכט זנות, און קוק וויאזוי ער זעהט אויס, דער טייטלבוים וואס איז אנטלאפן דארט וואוינט דא אין גוש שמונים, ער מאכט א חזיר'ישן טאג, לעבט ער דא און דערנאך ארויף אויכעט מיט אלע שיינע אידן. צוויי קינדער וואס אונז ווייס מען וואס ער האט אפגעהארגעט. איינער איז כמעט נישט ארויס פון שטוב שוין פֿיר יאר און ער ליגט אינדערהיים דיפרעסט. דער צווייטער איז מאטש ווארס דען דעט. שטעל דיר פאר, דער טאטע האט נישט געקענט נעמען אז דער זון איז געווארן א גוי גמור, א שייגעץ אין די גאס, איז געגאנגען דער טאטע, הערט א מעשה וואס דער טאטע האט געטון, ער האט גענומען א גאן און ער האט זיך געשאסן. דעטס איט, אונז מוז מיר זיך אויסלערנען, דאס קען נישט אנהאלטן און עס וועט נישט אנהאלטן און פיפל אר סטארטינג טו געט פעד אפ, און דעם סקווערע רויטן שייגעץ דעם רשע זאג איך הי שוד וואטש הים סעלף ווייל די חברה זענען דער פאר היז בלאד, זיי רעדן דאך צו מיר, יעצט איך מיין נישט אנצורייצן איך זאג ענק נאכאמאל, יו העוו טו וואטש אוט ביקאוס די מצב איז זייער אנגעשטרענגט, שוין. כ'האב עס ארויף געלייגט אבער איך קען עס נישט ארויף לייגן אויפן טעלעפאן ווייל מען הערט גארנישט מען זעהט נאר, אבער כ'האב עס ארום געשיקט צו אלע וואס זענען מיט מיר אויף וואטסעפפ און איר קענט עס ווייטער שיקן אויכעט. ווייל אזוי ווי ס'געשעהט דאך נישט ביי אונז די אלעס נישט, ס'געשעהט דאך נישט, יעצט ווייס איך ס'געשעהט נישט, ס'געשעהט יא ליידער. נאכדעם איז דא נאך א פראבלעם אז די רבנים און די דיינים לאזן נישט קומען פאר אז דער גראבער פיפל דער פאדווע געזעסן אויסגעשטרעקט ווי א נוול און ס'איז אריינגעקומען צו אים דארטן א צייטונג שרייבער ער האט נישט געוויסט אז דאס איז א צייטונג שרייבער פון די טעלעוויזשן ס'איז גארנישט געווען קיין צייטונג זעהן פון טעלעוויזשן און ער האט אים אויפגעכאפט און ער זאגט אים אז מען האט אים געטאטשט אלס בחור איך ווייס זאגט ער איך ווייס ווער עס האט עס דיר געטון און איך וויל נישט זאלסט גיין צו די פאליס. אויס, און ער רעדט צו א צו א טעלעוויזשן שרייבער, איך מיין וואס ער גייט מקליט זיין? עטס מיינטס אז דאס אלעס איז מותר לכתחילה? דאס איז נישט מותר לכתחילה, וואס האט יענער געטוהן דער גוי? ער איז אריינגעפארן אין מענטשן און ער האט געהארגעט אפאר מענטשן, דו כאפסט נישט אז אין די מקווה ווען דו שטופסט אריין אין א קינד דעם פיפיק אין יענעמס תחת האסט אים פונקט אזוי געהארגעט, ווען דו רייבסט אים אויס האסט אים דערהארגעט, האסט אים געגעבן א גאן אין די הענט וואס ער זאל וויסן וואס צו טוהן, דו האסט אים אויסגעלערנט, קיינער וואלט אים דאס נישט אויסגעלערנט. און דאס אלעס מעג מען, און פאדווע זיצט נאך און ער זאגט מען טאר נישט גיין צו די פאליס, ער העט זיין די פאליס, די פאליס העסטו זיין, פאדווע איף יו דאונט סטרעיטן אוט גייט קומען די זעלבע קללה אויף סטעמפארד היל, און די זעלבע קללה גייט קומען אויף גאלדערס גרין, און אויף אלע אידישע געגנטן, יו העוו טו סטרעיטן יור סעלף אוט, ווייל דער אייבישטער האט זיך צוגעשטעלט צו אונזער זייט, שוין כ'האב ענק אייביג געזאגט. ווי לאנג איך האב נישט געפראווט מיין פוינט אז ס'געשעהט און מ'דארף עפעס טוהן, קען זיך דער אייבערשטער נישט צושטעלן אויף מיין צד, ווייל דעמאלטס איז נישט דא קיין בחירה, פשט איז דער אייבערשטער האט זיך צוגעשטעלט און ממילא מוז מען טוהן אזוי. זאגט דער אייבערשטער איך וויל זעהן. עס וועט זיין א חושך כפול ומכופל וויאזוי מ'וועט זיך דעמאלטס אויפפירן, צו מ'וועט זיך שלאגן פאר מיין הייליגן נאמען צו נישט. איינמאל אז דער אייבערשטער זעהט אז מ'שלאגט זיך און מ'האט נישט אויפגעגעבן, שטעלט ער זיך צו. און דא גייט זיין גרויסע פראבלעמען יעצט. א. פרעסענע חיה, דו'סט גענומען ירושה פון זיין טאטען אז ער זאל קענען אלע טרייפות מכשיר זיין און ער זאל קענען טוהן וואס ער וויל און ער העט נאך זאגן אז אונז זאל מען נישט גיין צו די פאליס ווער ביסטו פאדווע? לאנדאן האט געזוכט א כוחא דהיתרא האבן זיי געברענגט דיין טאטען האבן זיי אים געברענגט פון ארץ ישראל און עז טיים ווענט ביי האט ער זיך געבויגן פאר די קהילה ווייל ער האט געזעהן פון ווי די געלט קומט און נאכדעם האסטו איבערגענומען דו האסט א ברודער וואס איז א גרעסערע תלמיד חכם פון דיר, אסאך א גרעסערע תלמיד חכם, אבער יענער האט נישט געוואלט טון די שמוציגע ארבעט. יענער האט געוואוסט אז דאס איז רביש. און היינט האסטו אונז איינטיילן צו מען מעג גיין צו די פאליס צו מען מעג גיין צו מען זאל גיין ענדערש צו די רבנים. שעים אן יו פאדווע. מען וועט נישט גיין צו רבנים, אונז האמיר דיסיידעד צו דעקלערירן א מלחמה קעגן אלע רבנים. דעטס איט. און אונז געבן מיר ארויס אלע זייערע מניוולת. כ'האב אמאל געזאגט. געזאגט אז ווען די חזירים ברוך מאטכען מיט די אלע ווען איך האב געעפענט מיין האטליין וואס וואלטן זיך געקענט האלטן די הענט זעקס חדשים און ביי זיך נישט ביי יענעם וואלט איך אונטערגעגאנגען ווייל יעדער האט געוויסט אז ס'איז שקר ס'געשעט נישט איז געקומען יעדן טאג א נייער חזיר און ס'איז געקומען וויטנעסעס מיט וויקטימס איף יו קודנט ריזיסט

פרעגן ווען מ'האט דאך רודף'ן עד אחרון. יעצט האטס אלע א פרייליכן א לעכטיגן שבת און א גוטן חודש וואס וועט זיין מערצעשעם דעם קומענדיגן דינסטאג. אלעס גוטס.